א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פרה, פרשת טהרה, פרשת ויקהל פקודי, מיט דעם לאזט זיך אויס דער ספר שמות, ס'איז א הייליגער שבת, אין אמת'ן וואלט געדארפט קומען קודם פרשת החודש, נאר דער ירושלמי זאגט אז דער אייבערשטער האט ליב טהרתן של ישראל האט ער קודם געגעבן פרה. דער שבת וואס איך האף אם ירצה השם די וואך אבער נאך פאר שבת אדער נאך שבת צו עפענען מיטן אייבערשטנ'ס הילף די מקווה אין פאנאמא לויט וויאזוי ס'גייט איז עס גרייט צו זיין אפן די וואך שוין מיטן אייבערשטנ'ס הילף א שטאט וואס איז קיינמאל נישט געווען קיין כשר'ע מקווה נאר יעדע זאך קאסט א פרייז אונז דארף מיר באצאלן אלעס נאר איך דאנק דעם אייבערשטן פאר דעם. כ'האף אז ס'וועט זיין אפן אדער נאך פרייטאג פארנאכטס אדער ווען נישט מוצאי שבת. בקיצור א אינגערמאן קאלט אפ און ער זאגט איך האב אים חושד געווען אז זיין ווייב גייט נישט אין מקווה און ער איז זייער ברוגז ער איז אנגעווייטיגט דא וויל ער מיר דערציילן עפעס און דא גיי איך אים באגראבן איצט קודם וויל איך דיר זאגן אינגערמאן איך האב דיך קיינמאל נישט באגראבן ווייל איך האב קיינעם נישט געזאגט ווער דו ביסט איך אליין ווייס נישט ווער דו ביסט איך האב נאר געזאגט אז דער מצב איז שרעקליך שוין. דאס איז איין זאך. די צווייטע זאך איז, דו זאגסט אז כ'האב דיך געמיינט. וויל איך דיר זאגן, אז געהאט אמאל איינער איז געקומען, האט ער געשריגן דער חזיר זאל ארויסגיין פון די מקווה. שרייט איינער וואס? כ'האב נישט באצאלט וויפיל יעדער, וויאזוי זאל איך ארויסגיין פון די מקווה? סאמטינג איז ראנג אז דו פילסט אז איך מיין דיך. מיין טעלעפאן הערט נישט אויף צו קלינגען. איך האב שוין גערעדט פון די מקווה אסאך מאל. כ'האב גערעדט אפאר וואכן פארדעם, כ'האב געבעטן ר' חיים משה'ן ער זאל נישט געבן געלט פאר וויזשניץ. בשעת עס איז נישט דא געהעריג א מקווה, איך האב דאך גערעדט פון דעם די גאנצע צייט, און מענטשן האלטן אין איין אריינקאלן, עד כדי כך, נאך פאר ראש השנה בין איך אריבערגעגאנגען זאגן א גוט געבענטשט יאר פאר הרב ר' מאיר פאוזן, און ער וואוינט דא אין בראכפעלד, איך בין אים געגאנגען זאגן א גוט יאר, און כ'האב אים פארציילט, זאלסט וויסן אז כ'האב רעקארדינגס פון אינגעלייט נאך פאר דו האסט געקאלט, דו האסט געקאלט דריי פיר וואכן צוריק, איך רעד דא פון פאר ראש השנה, האב איך רעקארדינגס ווי א אינגערמאן זאגט מיר אז זיין ווייב גייט נישט אין די מקווה ווייל מ'שרייט, פרעג איך אים, און ער זאגט מיר אז ער האט שוין צוויי יאר וואס זי גייט נישט אין מקווה, פרעג איך אים, איך פארשטיי נישט, לעבסט אין פרישות צוויי יאר? וויאזוי קענסטו דאס דורכמאכן? זאגט ער, וואס פרישות? איך פאפ א בעיבי יעדעס יאר, און איך האב עס נאכגעזאגט אויפן האטליין, איך בין אריין צו רעבעצין פאוזן, כ'האב עס איר געלאזט הערן, איר מאן איז דארט געזעסן. עסן, איז זי געווארן מורא'דיג דערשראקן, ווייל זי זאגט מיר אז זי האט אסאך איינגעלייגט צו זיין א בלנית, ווען קיינער האט נישט געוואלט גיין, אזוי ווי נאך א פאסטאג מיט אלעם, זי איז א מסירות נפש אידענע, זי איז א רב'ס א טאכטער, א דיין'ס א טאכטער, איז בקיצור, האב איך איר דאס געלאזט הערן, האב איך איר געזאגט דער רעבעצין פאוזן זאלסט נישט צוריק קומען אויף ארץ ישראל, זיי זענען געפארן אויף ראש השנה יום כיפור סוכות אין לאנדאן, ביז לאנג דו קומסט נישט צוריק אז מען גייט בויען א מקווה, ווייל איך שלאג מיך ארום מיט רב פאדווא'ן מען זאל בויען דארטן, אז די קהילה האט עפעס א פלאץ, בקיצור האט זיך. געטון אהער און אהין און אהין און אהער. אויב דו פילסט גילטי אז איך האב דיך געמיינט אז דיין ווייב גייט נישט אין מקווה וויל איך וויסן פארוואס דו האסט טאקע אזוי געמיינט איים ווערי אפסעט איך קען דיך נישט באט דאנט עקיוז פיפל איך האב הונדערטער קאלס איך באקום קאלס יעדן טאג כ'האב ארויפגעלייגט איינעם וואס ער האט אריינגעזאגט אז אין ניו יארק איז אויך די זעלבע פראבלעם און כ'האב דאס נישט פאבריצירט יעצט דאס איז נישט איך זאגסט ער רעדט אזוי שטאט דאס איז נישט איך. דאס איז א יונגערמאן פון ווילימסבורג, דאס איז נישט נחום ראזנבערג אינגאנצן, דער וואס האט אריינגעזאגט וועגן די מקוואות, איז למעשה, קודם כל דאנט פיעל גילטי און איף יו דו, מעיבי דערס סאמטינג ראנג און יו שוד בי ווערי קערפול, און די דריטע זאך וואס איך וויל דיר זאגן איז אז איך האב געטשענדזשד דיין וואויס ווייל איך האב דיך נישט געוואלט פארשעמען, סאו דער איז ריעלי נאטינג דעט איי פיעל דעט איי דיד ראנג און אז איך נוץ דיך פאר מיינע אדזשענדעס, ניין ניין איך נוץ קיינעם נישט פאר מיינע אדזשענדעס, איך האלט אסאך ווייטער ווי דו מיינסט ליידער. איך הער מיך צוזאמען זייער אסאך, און איך האב שוין געזאגט אויפן האטליין אויכעט פאר ראש השנה קאלן מיך אפ ווייבלעך זיי ווילן צוריק קומען אן די רייט טרעק, וויאזוי דארף מען צוריק קומען, ווייל א פרוי איז דאך פארבינדן מיט אסאך אנדערע זאכן, זי וואוינט מיט א מאן, זי האט שבעה נקיים, זי האט חמש ימי טומאה, די אלע זאכן, סאו אז מען וואוינט מיט א מאן שטערט עס צו די שבעה נקיים, יא, דאס אלץ זאכן וואס איך רעד אין הלכות נידה, סאו יו דזשאסט דאנט געט אן די באס און יו סטארט טרעוולינג, יו העוו טו נאו וואט באס טו געט אן, סאו עניוועי, דאס איז וואס איך וויל דיר זאגן, דיס איז די סטארי. אקעי, און איף יו פיל גילטי מעיבי יו שוד לוק אין וויאזוי מען פירט זיך אויף ביי דיר אין שטוב, עניוועי כ'האב געזאגט פאר רעבעצין פאוזען איר האט נישט וואס צוריקצוקומען אויף ארץ ישראל איך גיי אייך נישט אריינלאזן, בקיצור זענען געווען דארטן ר' מאיר מיט איר איז געווען ביי רב פאדווא און ר' מאיר האט מיר איבערגעגעבן זאלסט וויסן צו די אלטע מקווה צו די עקזיסטינג סאטמארע מקווה כ'געדענק נישט ווי דאס איז צו אין פייליס צו ווי האט מען יעצט צוגעבויט צוויי מקווה'ס מיט עפעס זעכצן צימער, געמאכט א האלבע שטאק ארויף האלבע שטאק אראפ ס'זאל זיין פלאץ, אמת ס'איז א שפיי ס'איז א גענעץ אבער מ'טוט, האסט יעצט א פראבלעם אז דו האסט מיר געזאגט וועגן די מקווה'ס און במילא האב איך דיך באגראבן, איך שלאג מיך שוין פון די מקווה'ס נאך פאר חיים משה האט פארלוירן זיין זון האב איך אים אנגעקאלט חיים משה געב געלט פאר א מקווה, אז מ'געט געלט פאר א מקווה לעבט מען לאנג וסימנך מים חיים. הייבט ער יעצט אן א מעשה, סאו וויל איך דיר זאגן, איף יו פיל אפענדעד, דאנט פיל, ווייל איך ווייס אויך נישט ווער דו ביסט, און אזוי ווי איך האב פון דיר א טעלעפאן קאל, האב איך רעקארדעד מסתם צוואנציג אדער פינף און צוואנציג אזאלכע קאלס, און נאכדעם וואס כ'האב מיך געשלאגן אין לאנדאן, איז דען אריינגעקומען קאלס פון אמעריקע, ווי שלאגסט דיך פאר לאנדאן? וואס איז ביי דיר אין ניו יארק? ס'די זעלבע גארבידזש, און מען טוט יעצט אין דעם. מען גייט אויפארבעטן אז נישט סאטמאר זאל האבן די מאנאפאל, ווייל קודם כל מענדעלען טראסט איך גארנישט, ער האט געשטעלט אזא ברוינע וואנט אזוי ווי ס'איז דא אין ליובאוויטש אין קרוינהייטס מען זאל נישט זען צו די פרויען האבן האר, נישט אין קרוינהייטס, ס'איז ביי איינער פון די שלוחים וואס ער איז ערגעץ אין ברוקלין, מענדעלע איז א אויסגעלאסענער יונג, ער וויל נישט מען זאל זען די ווייבלעך גייען מיט ביי-האר האט ער געמאכט אזוי אז די בלנית זאל זיי נישט קענען זען, האט מיך אפגעקאלט די בלנית, איך האב נישט דא וואס צו זוכן. בין איך געגאנגען, כ'האב איבערגעדרייט די שטאט, כ'האב אריינגעגעבן ערנסטע רבנים אין די מערכות, זענען זיך געגאנגען באקוקן, זיי האבן געזאגט מענדעלע אין ליזשניץ האט מען זיך צושפארט, און ווידעראום זלמן לייבן טראסט איך דאס גארנישט אויף א מקוה ווייל ער איז אן עם הארץ, ער קען גארנישט, אזוי ווי איך זאל אים טראסטען, ער זאל דרייוון אן ערעפלאן, סאו ווער פירט עס? אפאר שקצים ארום אים. איז למעשה סדארף א תיקון ווארלד ווייד און ממאכט תיקונים און ברוך השם סווערט געמאכט שיינע תיקונים ענד דעטס איט און סהאט גארנישט מיט דיר. יא סגעווען א געשיסעכץ אין פלארידע פארוואס ווייל סווערט געברענגט דער הייליגער חתם סופר ברענגט דארט מהאט עפעס אריבער געשאסען פון די גרעניץ פון טשעכן אויף אונגערן האט ער געזאגט דאס קומט ווייל זרע איז יורה כחץ און אז מזינדיגט מיט הוצאת זרע איז דאס איז דער עונש. סאו זאליק האט זיך אריינגעזעצט מיט ברוך מאטכע און האט אים געגעבן סופארט פאר אלע זיינע חאזעריי איז געקומען אן אומגליק אויף גאנץ פלארידע. וואס האט עטץ געמיינט? עטץ האט געמיינט ס'איז א דזשאוק די אלע זאכן? ס'איז נישט קיין דזשאוק. מ'זעהט א חזיר דארף מען אים מרחק זיין און יעדער דארף שרייען חזיר ארויס פון בית מדרש. זאליק האט אים געגעבן אויבן אן און האט אים געזאגט גוט שבת מיט אלעם. האסט א גוט שבת זאליקאס? געפעלט דיר דער גוט שבת? יעדער קען הערן די מוזיק וואס ער זינגט דא, מ'טאנצט דא, ס'איז דאך פאר פורים. ס'איז ראש חודש אדר, מען לעבט נעבעך די קראנקע קינדער, זיי ווייסן נעבעך נישט וואס טוט זיך מיט זיך, איינער הענגט די צונג ארויס, איינער אהער, איינער אהין, און מען מאכט מיט זיי אזוי כאילו זיי זאלטן גיין הונדערט פראצענט געזונטע נארמאלע קינדער, מען מאכט מיט זיי ספארטס, מען מאכט מיט זיי טאנצן. אזוי שיין צוצוקוקן, ס'דא מחנכים מיט מחנכות דא וואס זיי זיי זענען לייסענסד, כ'האב מיט זיי גערעדט פריער, ס'איז אנבעליוועבל, ביי אונז קען מען דאך אלעס, שור, נחמיה וועבערמאן קען, ער קען באהאנדלען טראבעל גירלס, וואט א שעים, סאקמער קאקמער מיט די אלע חברה, נו קוק דא האסטו זיי אלע, כ'האב מיט זיי גערעדט פריער.

זיי נעמען ארויס די קראנקע קינדערלעך און מען טאנצט מיט זיי, היינט איז א שיינער טאג און מען טאנצט מיט זיי א גאנצן טאג, ס'איז אנבעליוועבל. און איצט זעהט'ס אינטערעסאנט, זינגען זינגען נאר מענער. די מיידלעך טאנצן דא, ס'גייט א רועיג. אבער זינגען זינגען נאר די מענער, די מיידלעך און די פרויען זינגען נישט. הגם יעדער טאנצט, אבער דאס דארפסטו דאך נישט קוקן. מורא'דיג, יא! דער אייבישטער האט זיך גארנישט וואס צו שעמען מיט זיין אידיש פאלק. ס'איז דא צווישן אונז אזעלכע וואוילע מענטשן, אז ס'לוינט זיך דעם אייבישטן נאך נישט צו ברענגען משיח'ן, ווייל ער האט א הנאה וויאזוי כלל ישראל פירט זיך אויף שיין איינער צום צווייטן, מיט חסד. און מיט ארויסהעלפן און מיט זארגן זיך פאר קראנקע קינדער איז אנבעליוועבל, ס'לוינט זיך פארן אייבערשטן. כ'האב שוין פארציילט אמאל א מעשה, דאס האב איך געהערט פון איינעם פון די זקנים פון בעלז מיט יארן צוריק, אז בעלזער רב איז אהיימגעגאנגען נאכן טיש פרייטאג צונאכטס, ער איז דורכגעגאנגען די שול, האט ער געהערט ווי ס'קומט ארויס א קול תורה, פרעגט די גמרא, ענטפערט די גמרא. פרעגט בעלזער רב די גבאים ווער איז דאס?

מי זה נכנס? ווער איז דאס אדער? יעצט דאס איז יונגלעך וואס זיי זינגען ווייל איך זעה זיי ס'איז נישט קיין מיידלעך אה ס'קען זיין היינט קען מען נישט וויסן קען זיין אייבי בעיבי שטיין אה, אייבי, וויאזוי מ'איז טאקע בודק דיך צו דו ביסט א זכר'ס צו א נקבה'ס, זיי מוזן אראפזעצן שרייבן א נייעם שולחן ערוך, ס'איז אלץ איז יונגלעך זינגען, נישט דא קיינער דא אין די קרא אין די קווייער קיין מיידעלעך. ס'איז אזוי אינטערעסאנט, אמאל איז ביי אונז געווען אזאלכע קינדער האט מען זיי געלייגט אין קלאזעט און מען האט זיי נישט געגעבן קיין לופט און מען האט געהאפט אז דער אייבערשטער וועט העלפן זיי זאלן פייגערן, נעבעך קוק וואס מען קען ארויסנעמען פון די קינדער. דער ערשטער איז געווען דער לעפקאוויטש דער גרויסער מיליאנער, גראדע בין איך דא יעצט געווען, איך מאך דאך דא א מקווה האב איך געמאכט רעילינגס, האט מיר איינער געזאגט, כ'האב אים פארציילט אז איך האב צוגעהאלפן צו מאכן די מקווה אין בודאפעסט, א נייע מקווה, האבן זיי געגעבן צוויי שותפים, לעפקאוויטש מיט זיין שותף, זאגט ער מיר, דער נאר אין בודאפעסט, און ער געבט מיר דא א ליסטע פון אכט מקווה'ס וואס זיי האבן געגעבן, איבער גאנץ יוראפ און איבעראל, יא מי כעמך ישראל. סאטמאר קאקמאר האט צו זיין ביי יעדן טשולענט בונדל זיבן ציונים זאלן פייגערן בהמות וואס איר זענט האט צו זען אויפצוציען ענקערע קינדער עניוועי סאו דער בעלזער רב איז אריין און ער האט געזען ווי דאס איז א איד פון בעלז זיין זון איז געווען אין מיליטער און אז ער האט געהאט שבת אינדערהיים איז ער געזעסן א גאנצע נאכט און געלערנט בעלזער רב איז ארויסגעגאנגען האט ער געגעבן א קרעכץ זעסטו ווער ס'איז? ווער ס'האלט אויף דעם משיח זאל קומען. אזא סאלדאט האלט אויף משיח'ן זאל קומען. פרעגן אים די גבאים פארוואס, זאגט ער ווייל דער אייבערשטער האט אזא הנאה פון אזא איד אז ס'לוינט זיך אים צו האלטן די גאנצע וועלט ביי אים איז דאס שוין ביאת המשיח. א איד זיך מקדיש דעם שבת וואס ער האט, ער דארף נישט גיין אין מיליטער און ער זיצט און לערנט, ביי אים איז דאס. אזוי גוט אזוי ווי נאך ווען ס'וועט שוין זיין נאך ימות המשיח עניוועי סאו יא דער אייבישטער ס'לוינט זיך אים ס'איז אנבעליוועבל. שושנת יעקב צהלה. היית לנצח ותקותם בכל דור ודור. שוין. בקיצור דאס איז עס. און טאמער האבן אונז קראנקע קינדער געט מען עס פאר נחמיה וועבערמאן זאל זיי שטופן ער זאל זיי אנשוואנגערן. פארשטייסט א חילוק? ראו בין מה בין בני לבן חמי. אונז זעמער די וואס אונז שלאגן מיר זיך און אונז שעלט מיר די ציוניסטן, און זיי זענען די וואס זענען די ציוניסטן. נישט וואס איך וויל זיי געבן קרעדיט אז זיי זענען ציוניסטן, אבער למעשה רבותי אונז זעמער אן די ראנג טרעק, אונז דארף מיר אסאך זיך פארבעסערן. צר לי עליך מאוד, וועבערמאן, נחמיה. צר לי עליך מאוד, קוק וואס דו האסט פארלוירן, וואלסט געקענט ווען זיין א מחנך פאר אידישע טעכטער, ווען דו טאטשסט זיי נישט, ווען דו שטופסט זיי נישט אריין דעם פופיק אין זייער לאך אריין, עס טוט מיר זייער וויי נעבעך וואס דו האסט געטון, די פופיק איז דער יסוד פונעם בנין, דאס הייסט יסוד, יסוד און די פרוי איז מלכות, דאס איז די יחוד יסוד און מלכות. ס'האט נאך א טעם פארוואס ס'הייסט דער יסוד, ווייל דאס פארשעמט דעם מענטש, אדער ס'מאכט אים פאר א מענטש. פירט ער זיך אויף ערליך, שטופט ער נישט ווי מ'טאר נישט, און ער ברענגט אראפ וואוילע קינדער, ווערט דער מענטש נתעלה. און טאמער חלילה ברענגט ער אראפ שלעכטע קינדער, אדער ער זינדיגט, דאס נעמט אראפ דעם מענטש אינגאנצן, נישט נאר ביים איד, ביים גוי אויכעט, קיינער גלייכט נישט אז מען זאל דעמעדזשן דעם יסוד, איז במילא איז דאס א מורא'דיגע זאך אז מען זאל זיין אפגעהיט, סאו, נחמיה, האסט געטון וואס מען האט נישט געטארט, און איך האב דיך געבעטן, איך האב דיך געבעטן, זאג אויס דעם אמת, וועסטו האבן פינף יאר, און פון פינף וועסטו זיצן דריי, וואלסט שוין געקענט יעצט זיין אינדרויסן, נאר עס קען זיין דו האסט נישט געוואלט ארויסקומען, קען זיין דו שעמסט דיך. קענסט אז ס'איז דיר בעסער. אז דו זאלסט דארטן זיצן. כן, מאני הוא הקשמא. אט האט עטס דעם אראבער וואס ער העלפט מיר צו. איך רעד צו אים אראביש. מען זאגט אבער נישט א פעלאפאון נאר א בעלאפאון. אזוי רעדן זיי. וואס זאל איך טון? ישמעאל האט געהאט אזא אקצענט. גיי טו אים עפעס. ישתבח שמו. ישתבח שמו. האסט אויסגעלערנט פון מיר. די ספרדים זאגן אויף יעדע זאך ישתבח שמו לעד. זאג איך זיי יעדעס מאל, מה נשמע, ישתבח שמו לעד, זאגט ער מיר שוין מיר אויכעט ישתבח שמו. על כל פנים דא קען מען ווייטער זעהן ווי מען טאנצט מיט די קינדער, מען געט זיי א גוד טיים, און עטס מיינטס אז די קינדער פילן נישט? איך געדענק ווען מיינע קינדער זענען געגאנגען אין סקול, זיי אהיימגעקומען מיט אזעלכע בוקס וואס מען לערנט עטיקעל זאכן פון סאטמאר, נישט געגאנגען ערגעץ אנדערש, געגאנגען אין סאטמאר אדער אין וויזשניץ. איז געווען דארטן א שיינע בוק וועגן פילינגס, איז געשטאנען איווען היפאפאטעמוס העז פילינגס טו, דאס הייסט היפאפאטעמוס איז א גרויסע גרויסע בהמה, מיינסט ס'האט נישט קיין פילינג? געסט אים א שטויס אדער א פראסק פאר גארנישט, הי אלסא פילס עס, היפאפאטעמוס העוו פילינגס טו. און דאס וואלט מען שוין געדארפט אויסלערנען איינמאל פאר אלעמאל. ס'איז דא יעצט, מען האט באשריבן איינעם א סופר קליין, מען האט געמאכט פון אים חוזק, ער וואוינט היינט אין טאהש. ס'איז דא נאך איינער וואס האט באשריבן זיך אין איינע פון די וואכנטליכע צייטונגען אז מען צאפט זיין בלוט שוין יארן לאנג. דאס איז דאך ליידער געווען, אזוי האט מען דאך אונז אויפגעכאוועט, און וועגן דעם איז דא אזוינפיל דראפאוטס. איך זאג אייך נאכאמאל, מעיד אני עלי שמים וארץ, איך זאג אויף מיר עדות שמים וארץ. עטס זאלטס וויסן ס'האָבן מיר דאָ געזאָגט צענדליגע יונגעלײַט, נישט אײנער, נישט צען און נישט צװאַנציק, נאָר מער, און כ'האָב דאָך געדאַװנט אין קלײמער, געװען אַ חשובֿער מתפּלל, און מענטשן האָבן זיך דורכגערעדט מיט מיר. האָבן מיר מיט די יונגעלײַט געזאָגט, זײ קומען צום דאַװענען, זײ ברענגען מיט די קינדער, װײַל זײ װילן נישט מאַכן קײן מלחמה אין שטוב. זײ װײסן, דאָס װײַב װעט עס מוראדיק האַרן, אָבער זײ גלײבן נישט אין קײן אײן װאָרט, װאָס מ'האָט זײ געלערנט, און זײ גלײבן נישט אין דאַװענען, און זײ גלײבן אין גאָרנישט, און זײ גלײבן חלילה נישט אין באַשעפֿער. פארוואס? ווייל דאס איז געווען אונזער חינוך, בום פא טראסק אריין, מען גייט אריין אין גיהנום, מען ברענט, כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק אויף א האטליין אויך, ס'איז געווען א אינגל וואס האט נישט געוואלט גיין אין חדר, האט די מאמע גראד מורא געהאט מען האט אים מאלעסטעד, האט זי אים אהער גענומען, האט ער געזאגט מען האט מיך נישט מאלעסטעד, נאר ער האט געזאגט די רבי זאגט א גאנצן טאג אז דאס טון צו גיין אין גיהנום, דאס טון צו גיין אין גיהנום, העי וועיט א מינוט. לאזן די קינדערלעך אויפוואקסן, זיי גייען נישט גיין אין גיהנום פאר די אלע זאכן וואס זיי האבן געטון ביז די בר מצוה, צו אין בית דין של מעלה שטראפט מען נישט ביז די צוואנציג, די אייבישטער געבט א טשענס, סאו וואי דאנט יו גיוו א טשענס דיס טשילדרען טו גראו אפ, און ער וועט דיך פארברענען אין גיהנום און מאכן אש, מ'וועט דיך באגראבן, עי סטאפ די נאנסענס, בכלל ס'נישט דא אזא זאך ווי מ'קען פארברענען א נשמה, א נשמה איז א רוחנית, די תניא איז מסביר אז וואס ס'געשעהט דארטן איז מ'ווייזט דיר א מאווי, ווייל זיי האבן דאך שוין געהאט מאוויס אין הימל אמאל אויכעט. זיי געבן דיר א ווייז וואס דער אייבישטער האט פארלאנגט פון דיר, און וואס דו וואלסט ווען געקענט אויפטון ווען דו גייסט ווען אויף די רייט טרעק. און דער וויי געפיל וואס דער מענטש האט אין עולם האמת, דאס איז אזוי גלייך ווי מען פארברענט אים מיט פייער זעכציג צו זיבעציג מאל שטערקער ווי די וועלט און אזוי ווייטער. אבער א נשמה קענסטו נישט פארברענען, א נשמה איז א שטיק פייער, דער אייבישטער איז געשילדערט אז ער איז אן אש אכלה, און א נשמה איז א חלק אלוקי. נישט אז דער אייבערשטער איז אן אש אכלה, דער רמב"ם איז מסביר אז דאס איז איז אפילו נישט דאס אויך נישט, ווייל פון אייבערשטן האבן מיר נישט קיין מושג, אבער למעשה דו קענסט נישט פארברענען א נשמה, ס'איז די וויי געפיל, ס'איז פונקט ווי לאמיר זאגן ס'איז געשטאנען צו פארקויפן א הויז לאמיר זאגן אויף פלאשינג עוועניו, איז געשטאנען צו פארקויפן פאר פופציג טויזנט דאלער, ס'איז געווען הייזער אין ווילימסבורג וואס מ'האט פארקויפט פאר צען און צוואנציג אויך, יעצט איז געקומען א גרויסער אינוועסטער און דער אינוועסטער האט געמאכט א געגנט, ער האט גענומען, געמאכט אנדערע קאודס,

איז זי מיט א פראסק געבן, ס'קינד האט מורא געהאט צו גיין מער אין חדר געזאגט מאמע דער רבי סטראשעט אגאנצן טאג מיטן גיהנם און און איך האב מורא און איך בין געגאנגען כ'האב אנגעקאלט דעם מנהל כ'האב אים געזאגט ליסן דעטס נאט א וועי טו דא איט און ווייל אונז האמיר נישט געוויסט וויאזוי מחנך צו זיין די קינדער האמיר פארלוירן טוירטי פייוו פערסענט פון די יוגנט האמיר די אינגעלייט געזאגט איך קום מיט נעקסט דארט ווייל פארוואס נישט מהיכי תיתי וואט דאז איט באדער מי ס'איז א סאושעל קלאב אין בית מדרש אבער דו איי ביליוו א ווארד דעט איים פרעיאינג? איך ווייס אפילו די פירוש המילות, פרעיג איך זיי וואט העפענד טו יו? זאגן זיי אונז האמיר נישט געהאט קיין חינוך, נישט געלערנט פון אהבת השם פון יראת השם, מ'האט געלערנט דער איז א שייגעץ דער איז אן אפיקורס די ציונים ימח שמם זיי האבן אונטערגעברענגט אלעס דעטס אל מ'האט אונז געלערנט מען דארף גיין פראטעסטירן ווען מ'איז יונג האט מען א חשק צו דעם באט עז סון עז יו געט מעריד מ'האט חתונה מ'דארף ברענגען. געלט אינדערהיים א בודזשעט? איט דאזענט מעיק עני מאר סענס, אלל דיס גארבידזש דארף מען לאזן פאר מענטשן וואס זענען גרויסע מיליאנערן, און מענדל בערגער האט פיינענצירט די נטורי קרתא, א איד א מולטי מיליאנער, ער האט שוין נישט געהאט וואס צו טוהן מיטן געלט, און אה מילא האט ער נישט וואס צו טוהן גייט ער דאס טוהן, אבער למעשה? נארמאלער מענטש זוך פרנסה, דיך זאל נישט אינטערעסירן די אלע זאכן. דער רבי האט געזאגט מען מוז גיין פראטעסטירן, הייבט זיך יעצט אן צו מען דארף גיין יעדן טאג, צו צוויי מאל א טאג, צו דריי מאל א טאג, וויפיל מאל מען זאגט ועל המלשינים. עס איז נישט אונזערע ביזנעס. אונז דארף מען בכלל נישט גיין פראטעסטירן נאר ווען עס איז אן ערנסטע פראטעסט קעגן אן ערנסטע זאך. די אלע אנדערע שטותים וואס מען האט אונז אלץ פארקויפט מען מוז גיין, דאס איז געווען געבאקטע זאכן פון ירושלים וואס דוד שמידל האט באקומען פאר דעם גרויס געלט, און ער האט אויך געוויזן פאר די חברה. וואס זיי גראבן די טויטע אז ער האט א כח מילא זאלן זיי מורא האבן פאר אים איט וואז אונלי מאני און אפאר מענטשן האבן געפאקעטעט די געלט דעטס אלל איט וואז איט וואז אלל אבאוט מאני מאני מאני דעטס איט מען האט משוגע געמאכט די חוץ לארץ'דיגע אידן און אפילו דעם דברי יואל האט אים גוט צודרייט געמאכט. אז מען דארף גיין פראטעסטירן מען דארף גיין. כ'האב ענק פארציילט, ס'איז געווען איינער שיינבערגער, וואס איז געקומען דא צום רבי'ן, ער האט געזאגט מען הערט דער ציוניסט וויל נישט מען זאל לאזן שעכטן מער אין ירושלים, האט זיך דער רבי געריסן ביי די בארד, בקיצור פרעגט ער וויפיל דארף מען האבן פאר לויערס געלט, זאגט ער זעכציג טויזנט דאלער, דאס איז געווען דעמאלטס ווען איך בין נאכנישט געווען געבוירן אפשר, קליין יונגל געווען, פאר זעכציג טויזנט דאלער האסטו געקענט קויפן א הויז אין וויליאמסבורג פאר דריי פיר טויזנט דאלער, שוין שפעטער און די רבי האט זיך געלאזט קאסטן, ס'איז געווען גוט, שפעטער האט איינער מסביר געווען פארן רבי'ן, רבי, ווייסט, ס'איז א בטלנות, די רבי האט געטון דא. ס'איז דא א שטאט ווי מען וואוינט, ירושלים, און די וואסערן גייט אריין די בלוט, און דאס דארף מען קלינען, האט די גאווערמענט געזאגט פון היינט מאל אן גייט מען שעכטן אין חולון, מען גייט נישט שעכטן מער אין ירושלים, אבער נישט זיי האבן געוואלט אויפהערן מען זאל לאזן שעכטן, און די רבי האט זיך געכאפט, די רבי האט געגעבן פאר אוהל רחל, מען האט יעצט געבויט דערפון א גרויס בית מדרש, די רבי האט געגעבן פאר אוהל רחל, ווייל זיין טאכטער רחל האט אים געגעבן א שטערן טיכל, און זי האט אים געבעטן זאלסט מיך געדענקען, טאמער איך לעב נישט איבער די מלחמה צו וואס. געווען קראנק אפשר, און זי האט געזאגט זאלסט בויען א שול פאר מיר, געגאנגען די רבי ווען ער איז געקומען אויף אמעריקא, איז ער געגאנגען בויען די שול, און דערפאר הייסט עס אוהל רחל, האסט שוין געהערט אמאל א שול זאל הייסן אוהל רחל? ביי די פרענקען יא, אבער נישט ביי אונז, אז די רבי איז געווען שולדיג פאר איר דאס ווייל ער האט גענומען איר שטערן טיכל און ער האט עס דעמאלטס פארקויפט און מסתמא האט אוועקגעלייגט דאס געלט, אוועקגעלייגט.

ער האט געקענט זיינע גנבים, די מארמארישע פויערן און די איזרעיליס, און די זעלבע געווען ווען וויזשניצע רבי ר' מוישעלע איז געקומען און ער האט געזען דארטן זיין שול וואס מ'האט געבויעט דארט העכער דעם גראסערי סטאר אויף הופער סטריט און לי און פרעגט אים דאס איז די פאליש ווי איז די שול? זאגט מען רבי דאס איז שוין די פאליש מיט די שול מיט די מקווה מיט אלעם עניוועי לאמיר צוריק קומען דא צו אונז איך האב ענק שוין לאנג געזאגט אז מ'זאל נישט ארויסווארפן קיין בחורים פון קיין ישיבות ווייל מיט דעם וואס דו ווארפסט ארויס מאכסטו אים פאר א רוצח איך האב ענק געזאגט פאר דריי יאר צוריק געווען איינער געקויפט א רייפל און ער געוואלט הארגענען דעם ראש ישיבה הי וואס רעדי טו קיל הים, קיצור און ער איז ארויף אין ווייבער שול מיטן רייפל האט אים געטראפן דארט איינער פרעגט אים וואס גייסטו מיט א רייפל זאגט ער איך וויל שיסן דעם ראש ישיבה ער זיצט אויבען אן ביי מנחה מעריב זאגט אים יענער וויפיל האסטו שוין געשאסן אזוי מיט א רייפל אז דו מיינסט אז דו קענסט שיסן זאגט ער איך האב קיינמאל נאך נישט געשאסן מיט א רייפל. קיינמאל. פרעגט ער אים וואס גייט זיין אז דו וועסט כאפן די אלע פינף מענטשן וואס זיצן אויבן אן און פונקט דעם מגיד שיעור צו דעם ראש ישיבה וועסטו נישט כאפן? זאגט אים טו מיר א טובה גיי אהיים בארואיג דיך, קודם לערן דיך אויס צו שיסן מיט א רייפל א יאר. און יענער האט אים געפאלגט, ווען נישט וואלט געווען אפאר טויטע. איך זאג פארן עולם, אלע חזקות פון די חזל איז דאך בטל געווארן, די חזל אליינס זאגן אז ס'איז שוין בטל, אחרונים זאגן אזוי. אמאל האט עס דער רבי געזאגט ביי א שיעור, האט יענער אים געפרעגט, רבי מאכסט חוזק פון די חזל? זאגט ער, ניין, ס'איז דא איין חזקה וואס עס איז געבליבן, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, מ'איז געווען מענטשן, היינט איז מען קיין מענטשן נישט, פארלאזט זיך נישט אז דער בחור האט געלערנט תורה, וועגן דעם וועט ער דיך נישט הרג'ענען, ער האט גארנישט קיין מורא נישט פאר די תורה און נישט פארן באשעפער, ווייל ער האט געזען דער רבי האט אויך נישט קיין מורא געהאט, דער רבי האט אים געפעצלט, און דאס איז קעגן קדושים תהיו סאו די. טשילדערן האבן באקומען אזא מיקסד מעסעדזש אז וואט יו טיטש איז נאט די טרוט, אזוי ווי איינער האט אמאל געזאגט, די קינד האט נישט געטון אזוי ווי די טאטע האט אים געלערנט, זאגט ער אים, דעדי יו אלסא, דו רעדסט דאך אויך ביים דאווענען, טוסט דאך אויך די אלע זאכן, זאגט ער, הער מיך אויס סאן, דו זאלסט טון וויאזוי איך לערן דיך, און נישט וויאזוי דו זעסט מיך טון, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, דאס איז א ליצנות. מען גייט אנהייבן צו שיסן ראשי ישיבות, איך האב ענק שוין געווארנט פאר צוויי יאר צוריק אויך, און פאר דריי יאר, ס'איז דא א שטאט וואס הייסט סקווירא, פאר צוויי צו פאר דריי יאר צוריק איז געווען סוכות, און זענען אנגעקומען די חברה מיט די ווייסטו מיט די בייקס, מיט די רמ רמ, און ס'האט אנגעהויבן צו רמ רמ רמ לעבן רבינ'ס סוכה, ארויסגעקומען צוויי חברה און געזאגט אין נאמען פונעם רעבן זאלטס אוועקגיין. האבן זיי געזאגט הער אויס אונז גיי מיר אין ערגעץ נישט אונזערע עלטערן וואוינען דא און אונז בלייב מיר דא האבן געזאגט דער רבי האט געהייסן האט איינער ארויסגענומען א מאלאטאוו קאקטעל זיי האבן נישט געגלייבט אז די חברה האבן אלעס זענען עקוויפט און ווען זיי גייען אין צבא אין ארץ ישראל קענען זיי שוין אלעס האט ארויסגענומען א מאלאטאוו קאקטעל און געזאגט זעסט דעם נאגל אז איך שלעפ עס ארויס מיט די ציין און איך שיס עס אריין אין רבינ'ס סוכה ווערט יעדער פארברענט יעצט די חברה האבן אפגעפיצט און די חברה זענען געבליבן אינדרויסן מאכן רום רום רום וואס די צוויי גבאים האבן אפגעפיצט. איך האב ענק געזאגט די סוף גייט דא זיין, א קינד קען נישט צוקוקן ווי א טאטע נעמט זיך וויינען און א מאמע פארוואס האט מען ארויסגעווארפן מיין זון ווייל ער איז נישט קיין די בעסטער בחור, אויף די שארפע בחורים נעמען זיי זיך נישט ווייל די נעמען זיך צוריק אויף מגיד שיעור, זיי נעמען זיך אויף די אומשולדיגע צובראכענע בחור'לעך, און מיר האט געזאגט א גרויסער ראש ישיבה דו ווייסט פארוואס אונז ווארפן ארויס די בחורים? ער האט אזוי געוויינט, ער האט געזאגט ווייל ס'קומט אריין א טאטע א גביר וואס ער געבט הונדערט טויזענט דאלער צום דינער, און ער זאגט איך וויל נישט מיין זון זאל לערנען מיט יענעם און יענעמ'ס זון, יענער איז א נעבעך, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, מוז ער ארויסווארפן דעם זון ווייל די הונדערט טויזענט דאלער איז ביי אים חשוב'ער ווי אידיש ווי א אידישע נשמה. און עס גייט קומען אז מ'וועט אויסבלוטיגן די אלע חברה. וואטש ענד סי. דאונט טראסט דיז פיפל. פונקט ווי דו האסט נישט קיין מורא פארן אייבערשטן ווען דו ציסט יענעם אראפ די הויזן און דו גייסט אריין אין זיין אחור מיט דיין פיפי וואס ס'איז די גרעסטע עבירה אין די תורה גרעסער פון דעם איז נישט דא. ס'איז דא סקילה שריפה הרג חנק און מיסה בידי שמים. טאמער נישט געווען עדים מיט התראה. סקילה די שווערסטע מיסה וואס איז דא. און ווער באקומט עס? א משכב זכר'ניק. סאו פונקט ווי דאס אינגל זעהט אז די רבי גלייבט נישט אין גארנישט. ער איז נאר דארטן פאר זיין סאלערי און פאר זיינע וועידזשעס, איז פונקט אזוי מאכט דאס קינד א חשבון, איך גלייב אויך אין גארנישט, און ער העט שיסן דעם מלמד, עטס העט זעהן איך זאג ענק צו מ'עט נאך הרג'ענען מלמדים מיט מגידי שיעורים איינס נאך עס אנדערע, און איך האב שוין אויסגעלערנט די וואך, איך זאג נישט מען זאל חלילה הרג'ענען און שלאגן, אבער ס'איז דא דער דער גרין האט ענק ארויסגעווארפן גייטס מאכטס א פראטעסט, דאס מעגט עטס זיך זיכער אז יצחק שטערן דער וואס רעדט מיט בחורים חזיריי, האט געמעגט גיין אין סאטמארע קעמפ און נעמען אלע קינדער און זיי זאגן אז ווען מען קומט אהיים איז דא דא די גרעסטע צרה לייט איז נחום ראזענבערג און יעדער זאל גיין אין פראנט פון זיין הויז שרייען און שפייען וואס די קינדער האבן מיט דיר גארנישט דו טארסט זיי נישט מחנך זיין אויף אזאלכע זאכן למעשה זענען זיי נישט געקומען ווייל איך בין נישט אהיים געקומען איך קען זיצן אין די פרעמד אויך איז למעשה אז אויב ער מעג עס טוהן שריי איך פארוואס מעג מען אונז עס נישט צוריק טוהן פאר זיי איך האב געטראפן אמאל זאלי קאהן אינמיטן די גאס ער האט געקראסט ער געגאנגען מיט דעם גבאי'ן. כ'האב נאכגעשריגן, אדרבה דו ביסט אין חרם איך געב עס דיר צוריק, דו פארשטייסט? דאס גייט געשען, סאו דאונט טראסט אז אונז זאל מען נישט הארגענען ווייל אונז האמיר א תורה, ווייל אונז האמיר נישט קיין תורה, אונז האמיר א פופיק און א תחת און דאס האט מען אריינגעשטופט אין אונז, נישט קיין תורה. יעצט, ס'זאגן די צייטונגען ס'איז געווען יעצט א מורא'דיגע זאך אז מ'האט געשאסן אין א סקול, עטס האטס מסתמא אלע געהערט דערפון, עניוועי, מ'האט געשאסן און די פרעזידענט זאגט מיינע קאנדאלענסעס גייט ארויס פאר די אלע מענטשן, און זיבעצן זענען טויט און צוואנציג זענען פארוואונדעט, און איך זאג ענק נאך א זאך, כ'האב געזעהן אויף די טמא'נע כלי די קליפס. בשעת מ'האט געשאסן איז געווען מיידלעך, זיי האבן זיך אריין אראפגעלייגט אויף דער ערד, כאילו זענען שוין טויט, זיי האבן זיך אראפגעבויגן די קאפ צווישן די פיס מען זאל זיי נישט באמערקן, זיי האבן זיך באהאלטן אונטער א טיש, איר ווייסט וואסער א קולות איז דארט געווען? איך זאג אייך איין זאך, די זיבעצן וואס זענען טויט דעי וועט מען באגראבן, ס'איז דא נעבעך אפאר אידן אויכעט צווישן זיי, חסד של אמת מיין קאזין איז אראפגעפארן און מען טוט וואס מען קען. ליובאוויטש האט געמאכט א מורא'דיגן קידוש השם, זיי האבן געמאכט אין פלארידע א יום תפילה פאר די גוים גלייך מיט די אידן. איך געב ענק אסאך קרעדיט, כ'קען ענק זאגן איין זאך, צו די רבי איז געווען משיח צו נישט, אויף דעם וועלן מיר דיבעיטן, אבער צו ער איז געווען א מנהיג, אזא מנהיג ווי ער איז נישט געווען איך ווייס נישט אין וויפיל יארן, איך בין דאך נישט דא אויף די וועלט נאך אזויפיל יארן, נאר אלע מנהיגים וואס איך האב געקענט, אזא מנהיג ווי ער איז נישט געווען. איינס האמיר געהאט א רבי'ן דער דברי יואל איז אויך געווען א מנהיג, אונטער אים האט יעדער געלאכט. אזוי ווי דער מדרש זאגט לבבתני באחת מעיניך, אז ווען זי איז געשטאנען אויף סיני האט עטץ שוין מיט איין אויג געקוקט אויפ'ן עגל, מ'האט געקוקט ווי קען מען מאכן דא עפעס געלט מיט דעם איד, ווי קען מען אהער ווי קען מען אהין, דעם ליובאוויטשער האבן עטץ נישט געקענט פארקויפן, די מען וואז היער וויט באוט פיט אן דיס ווארלד, ער האט זיך געליינט יעדן פאוסט, יעדן פאשקוויל וואס סאטמאר האט אריינגעשריבן האט ער געליינט, און ממילא האט מען אים נישט געקענט פארקויפן. יעצט אוודאי דער רבי געווען אין אן אנדערן וועג א מנהיג איז געווען מער אין זיינע דרכים, אבער דער ליובאוויטשער רבי איז געווען א מורא'דיגער וועלטס מנהיג, און דער גרויסער ליובאוויטשער רבי וואס האט געפירט אזוי די גאנצע וועלט, און ער האט איבערגעלאזט חסידים טויזענטער, און סאטמאר רב האט נישט איבערגעלאזט אזעלכע חסידים, האט איבערגעלאזט וואוילע אינגעלייט, וואוילע בעלי בתים, חסידים וואס זיי ברענען נאך היינט נאך דרייסיג יאר נאך זיין פטירה, איז אנבעליוועבל. זיי האבן מורא'דיג שיין געהענדלט די מצב. ווייל מען זעט אז אידן זענען אויך, ווי מען זאגט, די פיל סארי אז מען הארגעט גוים אומזינסט און אום נישט, און זיי האבן געמאכט א יום תפילה פאר די גוים אויך, קיינער האט נאך נישט געוואוסט אז ס'איז דא אידן דארט, און זיי האבן געמאכט א מורא'דיגן קידוש השם, זיי האבן געזאגט אונזער הארץ פון אידן גייט אויס פאר די אלע געליטענע, און דער פרעזידענט האט אויך געזאגט די זעלבע. אבער איך וויל ענק זאגן פארוואס רעד איך אזוי אריכות ווייל איך וויל ענק פארציילן, דער פרעזידענט האט געזאגט אזוי, סאו מעני סיינס, דעט די פלארידע שוטער וואז מענטעלי דיסטורבד איווען עקספעלד פראם סקול פאר בעד ענד אירעטיק ביהעיוויער. איר הערט וואס דא טוט זיך? מען האט איהם ארויסגעווארפן פון סקול. איז דאס איז געווען די נקמה? ער האט נאר איין זאך נישט געטוהן פונקטליך, ער האט געדארפט גיין צו די אלע טיטשערס מיט די פרינציפעל און זיי אפשיסן. נישט וואס איך זאג ער זאל אזוי טוהן חלילה. נאר ער האט עס אויסגענומען פאר פרעמדע מענטשן וואס זיי האבן אים גארנישט געטון, און די זעלבע גייט געשען נאכאמאל אין וויליאמסבורג און בארא פארק און איבעראל. איצט ווייס איך וואסערע א פעין דאס איז קינדער קאלן מיך אפ, כ'האב גארנישט געטון שלעכט, כ'האב נישט געפעצלט מיט קיינעם, כ'האב געלערנט, כ'בין נישט דער בעסטער קאפ, נו וואס זאל איך טון, דער אייבישטער האט עס מיר נישט געגעבן. צום נעקסטן זמן לא נתקבל. גערער רבי. ער, ער, ער האט דורכגעפירט, ער האט דורכגעפירט אז ער מאכט צוויי תלמוד תורה'ס און צוויי מיידל סקול'ס און אונז האבן מיר דורכגעפירט אז ער גייט פארלירן די אלע פאנדינג. ער האט צו זעהן, וואטש און זי, ער האט זיך דארפן שלאגן ער זאל באקומען דאס געלט, ווייל ס'איז ארויסגעגאנגען אן אפיציעלע בריוו, כאטש זיי האבן עס נישט ארויפגעלייגט מיטן גערער לעדערהעד, מיטן גערער יגל תורה צו חסידי גער, וואס האסטו ארויסצואווארפן יענע קינדער? ווען אסתי וויינשטיין וואלט קלוג געווען און זי כאפט א ביקס און זי שיסט דעם רעבן וואלט זי געטון די גרעסטע חכמה וואס איז דא. נישט וואס איך רייץ אן אז מען זאל עס טון באלד וועט מען זאגן הסתה, ניין, איך זאג ווייל דעמאלטס ער איז דער מקור פון די אלע רשעות, ער איז נישט דער מקור, ער לאזט מענטשן וואס האבן נישט וואס צו טון פונעם גוטן טאג נוצן אים אויס און ער לאזט זיך פון זיי. און נאכדעם ווען דער טאטע איז נאך געקומען אפנעמען די קאנדאלענס די שבעה קאל פונעם גערער רעבן זאגט ער איך ווארף דיך ארויס פון צו זיין פון די משוררים. ניין דאס איז א נארמאלער מענטש בכלל? איך רעד שוין נישט צו ער איז אן ערליכער איד, צו ער איז א דיפלאמאט, ער איז קיין נארמאלער מענטש נישט! ווען יענער איז אין אזא צרה אזוי אים צו טון, האסט אים אריינגעשאסן? גערער רבי ביסט נאך נישט זיכער וואו דו קומסט אן, און ביסט נישט זיכער מיט דיין טראבלט הויז וויפיל קראנקע דארט איז דא, העי שטויס זיך נישט אן מיט כלל ישראל, זאלסט וויסן איין זאך. דער מורה נבוכים ברענגט אז דער אייבערשטער האט קיינמאל נישט גערעדט מיט אברהם אבינו'ן און מיט משה רבינו'ן פאר זייערע אייגענע פראבלעמען, והא ראיה, ווען ער האט געדארפט א שידוך פאר זיין זון יצחק איז אזוי, ער האט געזאגט גיי צו מיין משפחה, דער אייבערשטער האט אים נישט געזאגט וואס צו זאגן, ער זאגט פאר פריוואט האט דער אייבערשטער קיינמאל נישט גערעדט צו קיין שום נביא. נאר פאר עניני הכלל. סא אז מען שטעלט א מענטש א אויפן ציבור א מנהיג דארפסטו דאך זעהן אז די חברה זאלן פארן מיט דיר גוט. קומען אפאר משוגעים פארדרייען אים א קאפ און ער טוט אלע משוגענע זאכן. ער האט פראבלעמס. ער האט פראבלעמס מיט די בחורים. זיי זאגן אז זיי האבן געגעבן פאר איין בחור א הארמאן פיל ווייל ער האט געהאט א טעלעפאן. ס'איז אפילו נישט געווען קיין נישט כשר, ס'איז געווען א כשר'ע. בקיצור, ס'האט אים אנגעהויבן צו וואקסן בריסטן, סא ער קען זיך משדך זיין באלד מיט דעם עבי בעיבי שטיין. איז בקיצור, זעהט אויס וואס געשעהט אז מ'ווארפט ארויס א מענטש, ער האט נקמה גענומען אין וועם? וואס א חילוק? קודם האט ער ארויסגעוויזן וואס דאס הייסט. יעצט זאגט ער דא ווייטער נעיבערס און קלעסמעיטס נו, הי וואז עי ביג פראבלעם. זאגט דער פרעזידענט ווייטער מאסט אלוועיס ריפארט סאטש אינצידענטס טו אוטאריטיס עגעין. ענד עגעין. סאו וואס וואס טוט דאס וואס ברענגט דאס צו אונז אריין? וואס איז אונז א חילוק מ'האט געשאסן אין פלארידע איז געשאסן מיינסט איך דארף זאגן אבי ביי אים נישט ביי מיר נאנאנאנאנאנא. געב עס, איך ווייס נישט וויפיל צייט, איך וויל נישט פרעדיקטן, אבער אין א ווערי שארט טיים, א ראש ישיבה וועט ארויסווארפן א בחור, וועט ער כאפן א מעסער אזוי ווי די אראבער, אריין אין הארץ אריין, דאס גייט זיין. וועסטו מיך פרעגן פון וואנעט איך ווייס, איך האב נבואה? ניין, די בחורים זאגן מיר זיי האלטן עס ביים טוהן. דאס האבן מיר שוין אסאך בחורים געזאגט, נאר די איינציגע מזל איז אז זיי קומען אריין אנאנימעס ווייל זיי ווילן נישט איך זאל זיי ריפארטן, באט איטס גאנא העפן. כ'האב גערעדט וועגן דראגס, ווער משוגענער איז אין דראגס נאך א משיח זיין העכער דראגס דראגס דראגס. ווי האלט מען היינט רבותי? הונדערט זיבעציק הונדערט אכציג טויטע פון אונזערע אייגענע וואס האבן זיך געמארדעוועט, זעלבסמארד, און וויפיל מ'ווייסט נישט, דאס איז נאר וואס מ'ווייסט, דאס איז סורפעסט, אסאך באהאלט מען, עלטערן ווילן באהאלטן, סאו וויל איך דיך פרעגן, וואס גייסטו מאכן חוזק פון יענעם? אפשר ווייסט יענער בעסער פון דיר? האב ענק שוין געזאגט. ראביי ראני גרינוואלד האט אסאך מאל געזאגט. די רבי האט אים גערופן, ער האט עס פארציילט אסאך מאל, די רבי האט ברצינות געזאגט, די רבי האט אים גערופן אין תשכ"ח, ווער ס'קען גוט רעכענען ווייסט אז פון תשכ"ח ביז היינט איז דא פופציג יאר, יא שוין, האט אים די רבי געלאזט רופן און געזאגט, ביי מיר איז אינפעסטעד די ישיבה אין דראגס און איך וויל וויסן וואס איך קען טון צו דעם. געזאגט פאר אים, די רבי פארט דאך אוועק נעקסטע וואך אויף פלארידע, איך וועל נעמען אפאר וואכן צייט, און כ'וועל מיך אריינטון אין דעם. די רבי צוריק האט ער געכאפט א סטראוק. שטעל דיר פאר, די רבי האט שוין דעמאלטס געוואוסט. די פעקט וואס דו ווייסט נישט, צו דו רעדסט נישט דערפון, איז איינס פון צוויי זאכן. אדער ווייל מ'האט דיר נישט אויסגעזאגט דעם אמת, אדער מ'האט דיר אויסגעזאגט דעם אמת און דו שעמסט דיך מיטן אמת, ווילסט עס באהאלטן. דעטס אלל. איך האב אייביג געזאגט די רבנים זענען נישט געווען בהמות, זיי האבן געוויסט, די בעסטע ראיה האסטו אז זיי האבן געוויסט, טאמער האסטו א ספק צו זיי האבן געוויסט צו נישט זאל איך דיר ברענגען א ראיה, פארוואס האבן זיי געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם? איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון דראגס, איך האב נאכנישט אנגעהויבן צו רעדן פון א פופיק מיט א קלעטערעס מיט מזנה געווען מיט געמאכט אבארשענס, מיט זלמן לייב האט א זון וואס ער האט א מולדת חוץ ער האט אנגעזייעט א פרעמד מיידל צו א ווייבל, איך האב נאכנישט גערעדט פון די זאכן, וויאזוי איז דאס געוען אז מ'איז אזוי משוגע געווארן מען גייט מיך לייגן אין חרם, נישט געווען קיין נאנטער סאטמארע חסיד, איך האב מיך נישט געדרייט דארטן ביי די רעבעצן, איך בין נישט געווען קיין לעקער מיט קיין בעקער, וואס האבן זיי געהאט קעגן מיר אז זיי האבן געזען אז איך רעד אביסל פון זאכן וואס איז געשען אינעם דור, ווייל זיי האבן געוואוסט. זיי האבן מיך געקענט, זיי האבן געוואוסט אז ווען איך וויל דורכפירן א זאך, ביי הוק אר ביי קרוק וויל איך עס דורכפירן, זיי האבן געוואוסט אז איך וויל אויפקלערן דעם עולם, עט דער גאנצער עולם אנהייבן צו טאנצן מיט מיר, און זיי האבן גוט געוואוסט, איך גיב זיי אסאך קרעדיט, ווייל איך אליינס האב נישט געוואוסט, איך האב עס נאר געטון ווייל א איד דארף צו טון, איך האב נישט געגלייבט אז ס'וועט זיין אזא אוטקאם. איז וועגן דעם וויל איך ענק מסביר זיין, עטס ווארפטס ארויס בחורים ווען מ'עט ענק שיסן, יו שוד נאו יו דיזערוו איט. נישט אז איך האלט, נאכאמאל איך טוה נישט עס דזשאסטיפייען און איך האלט נישט אז מען זאל עס גיין טוהן און נישט דאס איז די איידיע פון דעם, נאר איף יו וואנט פעיס ריאליטי איטס גאנע העפן וואן דעי און ממילא זאלט עטס ענק אויסלערנען, מען שפילט זיך נישט ארום מיט יענעמס בלוט, דא איז דא טאטעס, דא איז דא קינדער, דא איז דא מאמעס, דא איז דא טעכטער, דא איז דא משפחות, דא איז דא קאזינס פעטערס שוואגערס מיט אלעם, און אז דו כאפסט אן א בחור און דו ווארפסט אים ארויס האסטו אים געהארגעט. ס'איז גארנישט קיין קלענערע זאך ווי ווען דו שטופסט אים אין תחת און דו האסט אים געהארגעט. ער איז פינישט פאר לייף און האט אראפגעברענגט זיין גאנצע משפחה. יעצט איינער האט מיך אפגעקאלט אז אזוי ווי איך בין דאך גוט מיט הרב פאוזן איך בין אין ארץ ישראל יעצט זאל איך אים זאגן אז ס'איז דא עפעס אן אינזל וואס אינגעלייט מופן דארט אהין ס'איז שוין דא עפעס זעכציג זיבעציג צו אכציג משפחות זאל איך אריבער גיין צו ר' מאיר און בעטן אז ער זאל מאכן א פלאן? גוט, איך בין זייער גוט מיט אים, אבער איך האב אים געזאגט ר' מאיר דאס האט מען מיך געבעטן איך זאל אייך זאגן, זאגט ער אז די פלאן איז שוין לאנג פערטיג, זיי זענען יחידים ס'איז נישט קיין קהילה און זיי דארפן שאפן דאס געלט, דאס געלט פארן בויען מיט אלעם, איז במילא דויערט עס צייט, סאו איך וויל זאגן נאך א זאך, חיים משה איך האב דיך געבעטן פאר דו האסט פארלוירן דיין זון זאלסט נישט געבן געלט פאר וויזשניץ פיזשניץ מ'דארף נישט די שולן, יונגעלייט זאגן אז זיי ווערן נכשל מיט א מקוה, א אינגערמאן קאלט מיך אן און איך האב אים אויפגעכאפט, און איך בין פונקט דעמאלטס אריבער געגאנגען צו רעביצין פאוזן, איך האב איר געזאגט זאלסט וויסן אז ס'איז דא יונגעלייט אין לאנדן וואס זיי גייען נישט אין מקוה, און יעצט זי זאגט דאס קען נישט זיין דאס גיבט ניקס, זאג איך נו פיין לאמיך דיך לאזן הערן א טעיפ, און זי הערט אויס, און זי הערט נאך ווייטער ווי איך פרעג יענעם, זאג מיר דו זאגסט אז דו גייסט נישט אין די מקוה, ביסטו דאך א קדוש און א פרוש צוויי יאר, ביסט דאך א קדוש און א פרוש, זאגט ער ניין איך פאפ בעיביס יעדעס יאר. וואס איז געווען? מ'האט געשריגן אויף זיין ווייב און זי איז געגאנגען אין מקווה. גיי אין די אנדערע מקווה, זעסט נישט דא אסאך מענטשן. האט מען אפירגענומען הרב פאדווא און מ'האט אנגעהויבן צו בויען. ס'האט געהייסן קודם בויען דא און דארטן, און נאך האבן זיי געוואלט עפעס, די קהילה האט א לאט, די כדתיא, נישט וואס איך האלט פון כדתיא, כדתיא זענען אזאלכע שקצים אז ס'איז אנבעליוועבל. האבן גענומען א אינגערמאן, זיי האבן אים געשיקט צו זיין א משגיח, אין אוקריינע, איך וויל נישט זאגן ווי, און זיי האבן זיך אויסגענומען מיט אים דיינע רעלידזשעס ביליווס האט נישט מיט אונז, מיט אנדערע ווערטער ווילסט גיין מיט זונות ביינאכט גיי מיט זונות קענסט טון וואס דו ווילסט, עד כדי כך אז אפילו א מקווה קען מען דיר נישט צושטעלן ווייל אונז זעמיר נישט באקאנט אז דו דארפסט א מקווה וועסטו קומען צו פליען ביז לאנדאן שרייט יענער נו וויל איך מאכן פרנסה דעמאלטס דעי דאנט קעיר ס'הפקר יונגען איז איך האלט נישט פון כדתיא גארנישט נאר למעשה איז האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן מען טוט אין דעם נאר ס'איז א סלאו מואווינג וויהיקל וואס איז פריוואטע מענטשן האב איך זיך געבעטן דעמאלטס ביי מיין קאזין חיים משה פעלדמאן אין וויזשניץ דארטן פישסטו אויס דיין געלט פארוואס מ'זאל זיך שלאגן אביסל וואס איז דיר א חילוק צו סרולי איז רעבע צו מענדל וואלט געווען רעבע וואס איז דיר א חילוק און יעצט איז אויך די זעלבע מ'דארף האבן געלט פאר מקוואות עפן דיין פאקעט פֿינף צען מיליאן דאלער פאר מקוואות אין לאנדאן פעלט אויס, מען האט יעצט צוגעבויעט אין די עקזיסטינג מקווה נאך אַכצן צימערן, אויכעט ווייל איך האב אנגעדרייט הע הע הע און איינער פאלט אריין אין מיין סעספול קומט ער נישט ארויס זויבער, איך האב אנגעדרייט ווייטער איך האב נישט געהאט קיין ברירה, איך האב אנגעדרייט פרויען זאלן אפקאלן, און מען האט יעצט געענדיגט א פלאן, איך מיין מען האט שוין געגאסן אויכעט, ר' מאיר איז דארט געווען, און מען האט געמאכט יעצט צוויי מקווה'ס, צוויי בית הטבילות. אויבן און אונטן, און ביי יעדן איינעם איז דא עפעס איך ווייס זעכצן צו אכצן צימערן אינאיינעם. איך דארף פירן די וועלטס מקווה'ס? איך האב וואס צו טון מיט מיין גוטן טאג? נאר וואס, ליידער איז אזוי געווארן אז נחום ראזנבערג דארף פירן די שטאט, די וועלט, איז ווען ס'קומט צו די אלע זאכן פון מקווה'ס בין איך אן טאפ אוו עווריטינג, איך האב מיך דא געשלאגן גענוג יעצט, איך האב געמאכט דא א מקווה, איך האב מיך אנגעראצחנט מיט די רבנים. זיי האבן געוואלט מען זאל נאר אראפלאזן בשיטת רבינו תם, איך האב ענק שוין פארציילט. און קודם האבן זיי גערעדט איידל און ביידל און זענען געקומען, קענסט קומען קוקן אלעס עני טיים דארפסט אפילו מיר נישט זאגן אז דו קומסט, עד כדי כך ס'איז געקומען א רב און ער האט געזאגט ער געהערט אויף נחום ראזענבערג'ס האטליין אז ער נעמט נישט קיין געלט, האט ער געפרעגט דא דעם איד מיסטער עופר צו ס'איז אמת אז ער נעמט נישט, זאגט ער ניין. ער נעמט טאקע נישט. שוין כ'האב צו פרי גערעדט, כ'האב אים שוין געהאט היינט אויף מיין האטליין, מ'רעדט דא פון א חזר א ליבאוויטשער וואס היינט איז ער טוירטי פייוו דעמאלטס איז ער געווען טוירטי טרי, ער הייסט אריה גודמאן, ער איז טשארדזשד מיט איין קאונט אוו ענגעידזשינג אין פראסטיטושען וויט א טשיילד, ענד וואן קאונט אוו ענדעינדזשערינג די וועלפעיר אוו א טשיילד. איר הערט וואס דא גייט פאר? דא האט מען אים איינגעזעצט ווייל ער געטאטשט א קינד אפאר יאר צוריק, JCW איז געווען אינוואלווד אין דעם, און יעצט, ער האט מודה געווען אויף אלעם, האט מען אים ארויסגעלאזט נאך א שטיק צייט, יעצט איז מען שוין געוואויר געווארן אז ער האט גענומען א מיידל, א שווארצע, נישט א שווארצע, א פארטא ריקער, זי הייסט גאבריעל קאלען, און ער האט מיט צוויי שותפים איז ער געווען ביזי איר צו פארקויפן, און ווי מען זאגט. אין פראסטעטושען, און ווי נעבעך זאג איך פאר יעדען, איף יו נאט גאנע וואטש יור טשילדערען, העי, דעי גאנע העוו חלילה א פלאפ, קען קומען א איד א ליובאוויטשער, וואס ער מיינט דעם אייבערשטן, כ'מיין זיי עפענען דאך די גאנצע זאך מיינען זיי דאך נאר דעם אייבערשטן, און ער זאל נעמען א קינד פון צוועלף דרייצן יאר און ער זאל איר וועלן פארקויפן פאר א פראסטעטוט, מענטשן זאלן זיך אויסרייבן און איר באצאלן אפאר טאלער און זי בלייבט קריפלט פאר לייף. רבותי מען קען קיינעם נישט טראסטן און דאס בעט איך דעם עולם, וואטש יור טשילדרען, ס'קומט יעצט פורים, וואטש יור טשילדרען. און אייביג דארף מען וואטשן. און איך בעט אויך סאקמער קאקמער, אלע ביידע, און איך בעט וויזשניץ פיזשניץ, אן ארמד גארד מיט א מאשין גאן זאל שטיין אין פראנט פון יעדע סקול און נישט ער זאל זיצן אין די קאר. מען זאל אים זעהן שטיין ביים ענטרענס פון די טיר. און איך רעד אויך צו פאפא, פאפא האט זיך לעצטנס צוגעשטעלט צו מיר זייער גוט, סאו רעד איך צו פאפא אויך ער זאל זייער וואטשן, ס'איז פול אידישע קינדער, און ס'איז א שאד זיי צו פארלירן פארן רוח חלילה, מען דארף האבן ארמד מענטשן מיט ארמד גאנס, מאשין גאנס. זיי זאלן שטיין אין פראנט פון יעדע סקול, ס'איז דא א תלמוד תורה וואס איז זייער א שלעכטע געגנט, ס'איז נישט נייטרא תלמוד תורה, ס'איז דא אנדערע תלמוד תורה'ס אין די שלעכטע געגנטן, יו העוו טו בי ווערי קערפול ענד וואטש אוט. ניין ס'איז אן אכצן יעריג מיידל, שטעל דיר פאר. זי איז פון די בראנקס, האו דעי גאט טו הים, איי דאנט נאו האו דעי גאט טו האר, האו שי גאט טו דעם, און.

וואס מער צו מיר, האט ער טענות צו מיר אז איך באגראב יעדן רב אזוי ווי עס דארף צו זיין און יעדן חזר, דעטס אלל. יעצט דא איז דא נאך א מעשה אז רעמעפאו קאונטי גייט צושפארן א סקול אויף טרי או סיקס וואס איז אווער קראודעד, אזוי דארף זיין, אונזערע קינדער זענען נישט ענקער הפקר יונגען, האסט נישט קיין געלט מאך דו אליין צו די סקול, קאנגרעגעישאן בית חינוך עטרת בנות גייט מען צושפארן, עס איז טו סיקסטי וואן רוט טרי או סיקס, און וואס דארטן טוט זיך אפ איז אז ס'איז דא דארטן טרעילערס, און ס'איז נישט סעיף, און די גאווערמענט וויל עס נישט מער געדולדן. יעצט די סקול'ס פייפס האבן געווארן פארפרוירן, און מ'איז געגאנגען צום קעירטעיקער, און מ'האט גענומען פון אים וואסער, דאס וואס מ'שפריצט אויפן גראז, און מ'האט עס געגעבן פאר די קינדער. איז דאס עפעס א דזשאוק דאס? צוויי מ'האט נאר געגעבן די סקול א פערמיט צו האבן אזויפיל און אזויפיל קינדער לויטן פלאץ, און זיי האבן איבער דרײַ הונדערט קינדער, דרײַ הונדערט זעקס צו דרײַ הונדערט זעכצן קינדער, דאס איז אונזערע קינדער, און. אין דזשעפערדי, פארוואס ווייל טאמער מאכט זיך חלילה א פייער און מען דארף לויפן, ס'נישט זיין וואו צו לויפן, ס'האט נישט דועל סטעפס, ס'האט נישט גארנישט, איז עטס גייטס ענק אויסלערנען, אונז האמער היינט נישט קיין מורא פאר קיינעם און אפילו נישט פאר סאקמער קאקמער באקמער, אהרן הער איך יעצט דא, כ'האב געזען פיקטשערס אז ער איז דא, אמאל איז ער געווען א מען אוו פאוער, היינט איז ער א דרעדלדיגער, ער איז גארנישט, ער איז וואס ער וואלט געווען אן די שלעגעריי, און עטס גייטס ענק אויסלערנען, אונז זעמיר מער נישט. ענקערע בהמות און אונזערע קינדער זענען נישט דא אז עטס זאלטס ארויפשטעלן אויפן מזבח. ברוך השם אבי דער עולם האט שוין שכל. איט טאוק טיים באט אבי מ'האט יעצט שכל. יעצט ס'קומט שוין דער הייליגער ר' מיילעך'ס יארצייט נאך פורים פל"ג ס'איז דא א סוד אין דעם. פורים און ל"ג בעומר. דעם טאג וואס ס'געפאלט זיך פורים געפאלט זיך ל"ג בעומר אויך. יעצט. כ'האב ענק שוין געזאגט, די אלע קברי צדיקים היינט זענען א פאטענטשעל פאר זנות. דעטס וואט איטס מעיד פאר. נאר טרעוועל עידזשענטס האבן געוואלט מאכן פרנסה. יעצט הייבט זיך אן דאס געפארעכטס אויף פורים. רבי'ס. למשל מ'פארט אויף טאהש. גייט צום טאהשער רבי'נס ציון. טאהשער רבי איז געווען א וואוילער איד. ער קען פועל'ן ביים אייבערשטן גרויסע ישועות. כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. נאר די שאלה איז. ווער גייט אבאכט געבן אויף דיין מאן אז ער קויפט נישט קענעביס? אין קענעדע איז עס ליגעל. קענסט קויפן וויפיל דו ווילסט, קענסט רייכערן וויפיל דו ווילסט, קענסט דיך אווערדראגן און הרג'נען. יעצט אין קענעדע, איך קען עס נישט זאגן פאר א כלל, ווייל מענטשן זאגן וואס מ'האט זיי געכאפט, און זיי זאגן ווייל איך האב געזאגט מ'מעג, אבער דארטן איז פראסטיטושען אויך נישט די גרעסטע עבירה וואס איז דא. די פראנצוסקעס וואו מען דארף זייער אבאכט געבן, א מאן פארט צום טאהשער רבי'ן, און וואו נאך פארט ער, און מען דרייט זיך אין מאנטריאל, ס'קען זיין נישט גוט, רבותי, וואטש יור האזבענדס, און די זעלבע זאג איך מענער וואטש יור ווייפס. איך בין נישט פרעדזשודיסט, איך האלט אז פונקט ווי די מענער טשיטן אזוי טשיטן די פרויען אויך. פאר צוויי יאר צוריק בין איך געווען אין א געז סטעישן אין ליבערטי, זאגט מיר דער גוי, ער ארבעט דארט ביי סעמס דאכט זיך מיר, דארט איז א געראדזש, האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן דא איז דא א קאנטרי, און ביים עק פון די קאנטרי וואוינט א ווייבל מיט זעקס קינדער, און א גאנצע וואך שלאפט ער מיט איר, דער גוי, און. פרייטאג צו נאכטס און מוצאי שבת שלאפט איר מאן מיט איר. איטס אלל די סעים רבותי. השווה הכתוב איש ואשה לכל עונשין שבתורה. זעמער אלע אין דער ערד, האמער אלע א סעקס דיזייער און ווי טריי טו קאנטראל איט, און אסאך מאל פאלט מען דורך און אסאך מאל טרייט מען עס שוין נישט צו קאנטראלן אויך נישט. סאו נאכדעם גייט זיך אנהייבן דאס געפארעכטס אויף ליזענסק, איך האב ענק פארציילט, איך בין רעספאנסיבל פאר וואס איך פארצייל ענק, א יונגערמאן איז געווען אין ליזענסק שבת, פאראיאר ביי די יארצייט, פאר די יארצייט, סיי נאך די יארצייט, כ'ווייס נישט פונקטליך ווען ס'איז אויסגעפאלן, און ער איז אהיימגעקומען, אין קראקע איז דא א כשר האטעל, אידיש האטעל, ער איז אהיימגעקומען, צווייע דרייע האט שפאצירט אין קראקע, אפילו ס'איז דא דארט א מקווה אויכעט, מ'האט געוואלט איך זאל עס בויען, האב איך געזאגט איך בוי נישט פאר קיין זנות קיין מקווה'ס, עניוועי. און וואס איז געשעהן איז עז פאלאוס. איז געווען צוויי פארטאגס ער קומט אהיים אין האטעל איז געווען אזא קלעסישע זונה זאגט ער ס'האט אוועק געשמעקט פון איר און ז'איז געווען אנגעטוהן טייט מיט אלעם הי קודנט רעזיסט ער איז אריין אין זיין צימער האט גענומען די געלט און נאכדעם איז ער ארויס געגאנגען און ער האט איר געזאגט זי קען אריין קומען הי אינווייטעד הער. און ער האט געוואוינט מיט איר. פרייטאג צונאכטס, אזוי האט ער מיר פארציילט, נאכדעם האט אים אנגעהויבן די הארץ זייער צו קלאפן, וואס האב איך געטון אזא זאך, דא געב איך אויס געלט, קומט צו רבי ר' מיילעך, און דא גיי איך טון אזא עבירה, שוין, ער איז אבער איינגעשלאפן, און דער בעל דבר בארואיגט יעדן שנעל, און ברוך השם בארואיגט, ער זאגט, פארטאגס בין איך נאכאמאל ארויס, כ'האב געזען ווי זי שטייט נאך דארט, האב איך זיי נאכאמאל אינווייטעד, כ'האב נאכאמאל געוואוינט מיט איר. שטייט ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך הוא עושה, זאגט רש"י אהובה היתה בימי אבות ועכשיו שנא, אזוי טשענדזשט זיך זאכן. זיי דערציילן אז דער תפארת שלמה האט געזאגט, איינע פון זיינע זכותים וואס ער וועט האבן אויף יענע וועלט, דאס אז ער האט מפרסם געווען רבי ר' מיילעך'ס ציון און מענטשן זאלן גיין, וויל איך צולייגן אהובה היתה בימי אבות, אבער היינט ועכשיו שנא. היינט איז גארנישט קיין תיקון אזוי ווי מען גיי פארט צו רבי מיילעך, ס'איז דער גרעסטער חורבן, און נישט נאר רבי מיילעך, אלע קברי צדיקים איז היינט אזוי, ס'איז דא עפעס א גרויסע רבי ער וויל מאכן יעצט הכנסת אורחים ביי זיינס א זיידע, קיצור איך האב דארט געבויעט די מצבה, דעם ציון, איך האב איבערגעבויעט אלעס, און ס'איז געווען דארטן א גרויסער בילדינג ליידיג, און דארטן איז געווען דעם הייליגן צדיק'ס הויז מיט הונדערט יאר צוריק, און מען האט דארטן געמאכט זנות א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט. כ'בין דאך געפארן מיט ר' בנימין זאב זוסמאן, כ'האב געזאגט מען מוז זעהן עפעס צו טוהן דא, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו מ'מאכט דא זנות, זאג איך אין יעדע מעטער האסטו א קאנדאם, און ס'איז נישט קיין אידן, עס איז גוים, ס'האט בכלל נישט צו טוהן מיט קיין אידן. על כל פנים ס'איז נישט געווען קיין כבוד פאר דעם גרויסן צדיק וואס האט דארט געוואוינט. למעשה זעמער אונז געגאנגען, איך מיט ר' בנימין זאב, האמיר איבערגעבויט דעם בית החיים, האמיר געגעבן דעם פרץ גענוג געלט, און מ'האמיר אים געבעטן אז ער זאל נוצן דעם שיינעם הויז פאר א סקול, ווייל א פארלאזט הויז, ס'איז אייביג אזוי, ס'איז דא א פסוק ושאיה יוכת שער, דאס איז א שד, שאיה, וואס ער צעצעברעכט א הויז ווי מען וואוינט נישט, וועגן דעם אז איינער וואוינט אין א הויז פון זיין חבר שלא ברשות איז דארף ער אים באצאלן, ווייל פארשטייסט פארוואס? ווייל ער האט אים אפגעהיטן אז שאיה זאל נישט קומען דארטן וואוינען, עניוועי, יעצט איז טאקע דא מיט ר' שעיה'לע קערעסטירער'ס הויז שלאגט מען זיך אויך ארום, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, די עיקר איז אז. ס'איז זייער א וויכטיגע זאך אז מ'זאל זעהן און פארשטיין אז די אלע קברי צדיקים זענען איין שטיק זנות. איז לאמיר יעצט גיין אביסל ווייטער. האבן זיך אויפגעוועקט די אייניקלעך פון דעם גרויסן צדיק, און זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן, ווער האט דיר געגעבן א רעכט עס צו געבן פארן גוי? האב איך געזאגט, ווייל מ'האט געמאכט דארט זנות, און איך האב געוואוסט ס'איז אין אזא געגנט וואו ס'וועט נישט אזוי שנעל ווערן באזעצט. נאכדעם זאג איך אים, הער אויס, איך בין בכלל נישט קיין חסיד זאלסט מאכן דארטן הכנסת אורחים, ווייל הכנסת. אורחים מיינט אז דארטן גייען קומען אפאר ליידיגייערס בחורים און מ'וועט טוהן זנות און דעטס איט, יו נאט גאנא נאו די ענד אוו איט. ער איז געגאנגען ער האט אפגעקאלט ער האט טאקע געזעהן אז אונז האמיר עס אוועק געגעבן, בעט ער איך זאל עס צוריק נעמען, זאג איך כ'האלט נישט דערביי, ווילסט נעם עס דיר צוריק באצאל וויפיל ס'קאסט. טאמער נאך נישט געווען גענוג מקום זנות האט מען רב שייעלע קערעסטירער'ס הויז אויך געמאכט יעצט פאר א מקום זנות, וואנעט ווייס איך ס'איז א מקום זנות? ווייל דארט ווי ס'איז דא מחלוקת איז דער סיטרא אחרא שולט. פלוצלינג רב שייעלע לעבט שוין נישט איך ווייס נישט וויפיל יאר, געווארן א נייע מאוומענט פון פשעלעס הויז, מען גייט אריין, קומען מענטשן, מען געזעגנט דארטן, קוק וואס האט זיך אויסגעלאזן פייוויש מענדלאוויטש האט געוואלט מאכן דאס פאר א ביזנעס, כ'האב אים געבעטן טו עס נישט, סוף האט מען אויסגעפונען אז רבי לוי יצחק ליגט אינגאנצן נישט דארט דער הייליגער בארדיטשעווער, ער ליגט ערגעץ אנדערש, אין זעלבן בית החיים, אבער ס'איז אינגאנצן נישט דארט, און מען האט אויסגעפונען נאך אסאך זאכן, און פייוויש איז האלב אויסגעוועפט, מען טרייט צו. צוריקצונעמען די ירושה וואס ער האט דארטן אריינגענומען א שותף א גוי א איד א מחלל שבת, ער רייסט זיך יעצט ארום, וועט נישט אנקומען אין ערגעץ, און כ'האב געזאגט אז די בנות שרה סאשע מאכן א לעבן ביינאכט מיט די קדושת לוי, ישיבת קדושת לוי, זיי זענען רוסישע זיי ווייסן נישט, געווען א מיידל וואס יעדע פאר וואכן האט זי געזאגט זי האט בויך ווייטאג זי מוז אהיים פארן זי האט א וסת, האב איך געזאגט פאר פייווישן ס'איז נישט קיין וסת דאס זי האט א בויפרענד, מיט דער גאנג איז טאקע אמת א בויפרענד און אונז האמיר זיי אויסגעהאלטן.

און ער האט געהאט א טובת הנאה פון זייער מאמען אז ער האט געהאט עסן אומזינסט, קען זיין ער באצאלט אבער זי האט אים געקאכט און זי האט אים אפגעווארט און זיי האבן געהאט דאס בעט אומזינסט. איצט האט אריינגעשטעלט די צוויי מיידלעך, האב אים געזאגט פייוויש דו טוסט אן עוולה מיט דעם, אזוי גייט עס, און נישט נאר פייוויש, אלע מוסדות די זעלבע. ווען איך זאג די רב פון קיעוו מיין איך הרב יענקי בלייך, א סטאלין. ס'דא נאך א סטאלינער יונגערמאן וואס ער איז אויך א רב אבער ער איז אין לעמבערג והיא לא היו בשעך ויידו ער הייסט רב באלד ער איז רב ביק'ס א נעפיו ער איז זייער א חשובער מענטש און זיין מיידל סקול איז די חשובסטע מיידל סקול וואס איז דא פאר סעמינארישע מיידלעך. ער איז א מורא'דיגער כח. זיין ברודער איז דער וואס ער געבט ארויס די שיעורי תורה אין אלע גאסן. טא מישטס נישט אויס יענקי בלייך מיט רב באלד.

נאר דאס איז א בנין אב לכל החטאים לכל הציונים, מען איז געפארן מען האט דארטן געטראגן גרויס געלט, מען האט געטראגן שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער אין קערעסטין, ווייל ס'איז קערעסטין איז לעבן וואלעדניק, דער וואלעדניקער האט געזאגט מיין וועג וועט אייביג זיין א פרייליכער וועג, וואס האט זיך אויסגעלאזט דער סוף מיט קערעסטין, דער רב פון קערעסטין, דער רב, דער רב אליין, דער רב איז געווארן א געי. ער האט זיך אויסגעטון די שמונה בגדים, ער האט זיך פאטאגראפירט אויפן טעלעוויזשן ביים ים ערגעץ, און ער האט געזאגט די אמת'ע שיטה אין לעבן איז נאר צו זיין געי, און שוין, האט ער אראפגעפירט דעם גאנצן עולם פון וועג מיטן גאנצן אידישקייט, און סוף איז געווען, ער איז דאך אבער דאך עלטער געווארן, האט ער היינט תשובה געטון, חתונה געהאט מיט א פרוי, זיי האבן זיך אויך געהאט א פרוי און זיין פרוי איז געשטארבן, זעט אויס אז די פרוי שטארבט מעג מען ווערן געי, בקיצור די סוף איז געווארן אז ער האט תשובה געטון, ער האט זיך צוריק געקערט. און ער וואוינט היינט אין ירושלים, און דערווייל האבן אפאר אידן געמאכט פרנסה. ס'איז דא אין ווילימסבורג א איד וואס האט זייער שטארק געטון מיט לייב און לעבן פאר קערעסטין, און ער האט זיך געקויפט א הויז אין ווילימסבורג, פארשטייסט? אלץ צדקה געלט. דער שותף פון פייווישן הייסט אלעקס. ווען זיין ווען ער האט געגט זיין גוי'אישע ווייב האט זיין מאמע געבעטן פאר אויף ארץ ישראל איך וויל זאלסט נעמען א אידישע טאכטער פאר א ווייב. פייוויש האט נישט געוואלט ווייל ער האט דאך געהאט זיינע אינוועסטמענטס דארט.

ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז דרייסיג יאר אלט און ער קלינט אויס די הויז און ער פאטשקעט די קינדער, ער קומט אייביג ווען ס'איז דא אסאך קינדער ווען זיי קומען אהיים פון סקול, בקיצור זעהט אויס מ'האט אים עפעס געכאפט, איז געגאנגען די עם הבאס די וואס זיי נעמט קער פון די הויז און זי האט אים געזאגט הער אויס דא האסטו דעם לעצטן פעימענט און מער זאלסטו נישט קומען, קיצור ער האט געקלערט ער קען שוין עניוועי נישט קומען מער האט ער שוין ארויסגעגעבן כל מגפותיו, וואס האט ער געטון? נישט קיין סאך, נישט קיין ערנסטע זאך. ער האט געכאפט א מיידעלע פון זיבן יאר און האט איר געוואלט רעיפן, און די עלטערע שוועסטער האט עס באמערקט, איז זי געלאפן שנעל, זיך גערופן דעם טאטן, און דער טאטע האט זיך גערופן אוואדע, די מעדזשיק ווארד, די שדים רבנים, אלע פארשאלטענע דרעטליגע, ניין, ער האט גערופן די פאליס און מען האט אים איינגעזעצט. געענדיגט מיט די באלאניס. און ס'איז דא נאך א מעשה וואס ס'ענדלט כמעט די זעלבע, נאר איך ווייס נישט צו ס'איז די זעלבע, קען זיין ס'איז געווען צוויי, און נאכדעם איז דא יעצט נאך א מעשה. מ'ארבעט שוין א לאנגע צייט אויף איינצוזעצן איינעם. ס'איז פון פון יער פיפטין, ס'איז נישט קיין נייע פרישע געבאקענע זאך, ווייסט דאך אלעס וואס איך זאג איז ליגנט, ס'איז פריש געבאקן, ניין דאס איז א אלט געבאקענע בייגל, ער איז געווען א ראביי און ער הייסט אריה גודמאן, ער איז געווען דער פארמער דירעקטאר אוו חי סענטרעל היברו סקול אין איסט בראנזוויק ניו דזשערסי. בקיצור אין יארע טווענטי פיפטין, עטס געדענקט אין חדר די רבי האט געזאגט יארע פֿופֿצן נײַנצן, עניוועי טווענטי פיפטין האט מען אים איינגעזעצט אויף צוויי קאונטס אוו אסאלט אוו א טשיילד אנדער די עידזש אוו טערטין, ווען איז דאס געווען? ווען ער איז געווען א קאונסלער אין א קעמפ. אין וועלעכע קעמפ? קעמפ מנחם אין לעיק וואקסען טאונשיפ פענסלעוועניע אין יער טו טאוזנט וואן. איך זאג עס וועגן דעם באריכות אז טאמער איז דא נאך וויקטימס זאלן זיי אויך ארויסקומען בהמות וואס איר זענט באהאלטס ענק נישט אונטער די דאכענע עס טוט דאך ענק וויי דארטן עניוועי בקיצור למעשה מיט אלע פלי'ס וואס ער האט שוין מודה געווען האט מען אים געגעבן פון עלף ביז דרײַ און צוואַנציק חדשים אין דזשעיל פאר די צוויי פירסט דעגרי מיסדעמינערס. עז פארט אוו די סענטענס גודמאן איז ריקווייערד טו קאמפליט א קורס אוו סעקס אפענדער קאונסלינג ענד מאסט ריפרעין פראם העווינג עני קאנטעקט וויט די וויקטימס אר די וויקטימס פעמיליס. גודמאן איז קלעסיפייד עז עי לעוועל טרי סעקס אפענדער וויטש ריקווייערס לייפטיים סעקס אפענדערס רעדזשיסטרעישאן. נו, ס'האט זיך אים געלוינט? כאפט א קינד און אים אויסגעטרענט עז א קאנדישאן אוו היז עווענטשועל פאראל. גודמאן וויל בי רעסטריקטעד פראם ווארקינג עט אר פריקווענט פלעיסעס וועיר טשילדרען אנדער די עידזש אוו עיטין אר נאון טו בי קאנגרעגענטס ענד עה הי מאסט רעדזשיסטער אין פערסאן עז ע סעקס אפענדער עוורי טרי מאנטס פאר די רעסט אוו היז לייף און ער איז בסך הכל דרײַ און דרײַסיק ס'איז א גרויס רחמנות אויף אים א שיינער יונג ער זעהט אויס ריין ווי א ליבאוויטשער מיט אראפגעבויגן היטל אַ שיינער, פֿרישער, געזונטער יונגערמאַן, ס'האָט דיר דאָס אויסגעפֿעלט? דו וואָלסט געדאַרפֿט פּעצלען מיט איינעם? ס'איז געדאַרפֿט פּעצלען מיט דיר, און פֿאַרטיק! עניוועי, טענק יו ווערי מאַטש! און לאָמיר געבן אַ גרויסן טענק יו! פֿאַר דזשעי סי דאַבעליו, דאָס איז דזשואיש קאָמיוניטי וואַטש. ס'האָט זיך אָנגעהויבן מיט קראַון הייטס קאָמיוניטי וואַטש, היינט איז עס דזשעי סי דאַבעליו. ווען איינער האָט אַ פּראָבלעם, קען ער זיי קאָלן. זייער נומבער איז עיט עיט עיט דזשעי סי דאַבעליו פֿאָרטי עיט פֿיפֿטי טו. און מיר גייען מיר אויפֿפּיקן אלע חזירים מיט בליינד דאגס. רבותי וואטש יור טשילדרען נאו וועיר דעי אר, איך האלט שוין לאנג אז אלע קינדער דארפן האבן א פאון, איך האלט שוין לאנג אזוי, איך זאג עס שוין פינף זעקס יאר, איינער א משוגענער ווייסט מיט די בלאגס קאלט אפ נחום ראזענבערג א קאנפליקט אוו אינטערעסט דא. ארבעט ער אויף צניעות פון קינדער און דא זאגט ער מען זאל האבן א פאון, איך וויל דיך פרעגן אויב סאיז נישט קיין סמארט פאון האסטו א פראבלעם מיט דעם? די פערד וואס דו ביסט די אלע סאטמארע בהמות סאיז א גרויל זיי צו ענטפערן ווייל וואן און וואן איז ביי זיי סיקס און דארפסט פארענטפערן פארוואס סאיז נאר טרי, אוודאי דארף יעדעס קינד האבן, איך זאג נאכאמאל יעדע מאמע זאל קויפן פאר איר קינד א פאון, נישט קיין סמארט פאון, זאל זיין א געהעריגע פאון, אין פעקט. מען זאל אפילו נישט קענען ארויסקאלן צו קיינעם, ס'זאל האבן צוויי באטענס געפראגרעמט, איינס איז אינדערהיים, ס'זאל אהיימקומען צו די עלטערן, און איינס איז ס'זאל גיין גראד צו די פאליס, אז טאמער איינער וויל דיר עפעס טוהן, למשל דאס מיידעלע פון זיבן יאר מען האט איר אוועקגעכאפט, מען האט איר געוואלט רעיפן, ווען נישט דאס וואס איר שוועסטער האט עס געזעהן און זי רופט גראד איר טאטן און די טאטע האט גערופן די פאליס וואלט זי שוין געווען היינט א בעילת בועל, און וואס וואלט דען שלעכט געווען ווען אינמיטן שפילן האט זי אזא טעלעפאן און זי געבט עס א עפן אויף און זי קוועטשט א באטן און שוין קומען די פאליס. פאר דעם זאג איך דיר, סאטמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, וויזשניץ, פיזשניץ, בעלז, שמעלז, זיי מיינען נישט קיין שום טעם פארוואס מען זאל נישט האבן קיין טעלעפאן וועגן אידישקייט, זיי מיינען ווייל זיי האבן מורא פון זייערע מלמדים מיט מחנכים. ס'האט מיך יעצט געקאלט איינער און האט מיר געזאגט דאס וואס איז געשען אין תל אביב, מען האט איינגעזעצט מיט אלעם, זאגט ער, איז מען געגאנגען מען האט גענומען דאקטוירים וואס זאלן העלפן פאר די קינדער, ווער געט א פלייאינג הוט פאר טשילדרען, נאובאדי קעירס. קיינער קערט נישט. כ'האב דיר אלס געזאגט אז די כבוד בית בעלז שמעלז העלז אלע באלאוניס האט מען אונז איינגערעדט און וועגן דעם האט יעדער מורא צו טשעפען מיט חסידות. און די זעלבע געשעט אין ווילימסבורג אויך. מען דארף זייער וואטשן ווער ס'רופט אריין דיינע קינדער און מען דארף אויסלערנען די קינדער אז דאס וואס א מצוה יענעם צו העלפן איז נאר דארטן וואו ס'איז אדער דיין טאטע אדער דיין מאמע. די אלע אריינרופן קינדער העלפן טראגן ארויף ספרים אראפ ספרים דאס האט נאך קיין גוטס נישט געברענגט. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן איך בין דא אין ארץ ישראל אז מ'איז ביזי מיט משמרת הצניעות ווי מ'מאכט משמרת הפיפיק איז נישט דא אן אוטובוס וואס דו קענסט ארויף גיין אינדערפרי אדער ביים אהיים גיין ווען מ'גייט אהיים פון די ארבעט וואס מ'זאל נישט נכשל ווערן מיט חיבוק ונישוק און שטופן זיך אין פרויען און אין מיידלעך כ'פארשטיי נישט ווי איז בעזדין שמעזדין פארוואס מאכט מען נישט אז ס'זאל זיין עקסטערע באסעס פאר מענער און עקסטערע פאר פרויען כ'פארשטיי דאס נישט ס'איז דאך אזא מין חוצפה ס'איז אנבעליוועבל נאר.

גואל, גואל הייסט א אויסלייזער. א פארגעס פון אויסלייזן, ס'טוט זיך דא אפ אזויפיל זנות, אז דאס האט דאך אויפגערעגט דעם אייבערשטן מכתחילה אז ער האט אונז ארויסגעקאפעט פון ארץ ישראל, סא וואס זאל דיך גיין יעצט אויסלייזן? סא רבותי ס'איז אלץ זאכן וואס מ'דארף ארבעטן מיט, מ'דארף זייער אבאכט געבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומען אריין אזויפיל קללות. וואו! כ'האב אנגעטון א בולעט פרוף וועסט, די ענגלישע אידן זענען משוגע געווארן, זיי זאגן אז דאס הייסט דאס פארפירט די גאנצן סיסטעם פון חינוך, זאג איך אים איר זענט משוגע? איך האב עס פארפירט? מען האט דארט אפגעטון כל דבר אסור מיט קינדער, מען האט עס געמוזט אפשטעלן. לאידך גיסא קומען אריין ברכות אויך, עטס זאלט נישט מיינען, איטס נאט א וואן וועי סטריט, עס קומען אריין זייער שיינע ברכות. קאנגרעטשולעישאנס ראביי ראזענבערג, עז קרעיזי עז ווי טאוט יו אר. דעטס עז עז סוקסעספול יו אר. אונז האמיר געהאלטן אז דו וועסט קיינמאל נישט דורכברעכן, ווייל ווער ביסטו? ווען דו ביסט פרעזידענט פון אמעריקע וואלסטו געהאט א פראבלעם עס דורכצוברעכן. וויאזוי דו האסט עס געטון ווייסט נאר איין הייליגער באשעפער. יו פיגערד דיס אוט, נאובאדי קען אנדערסטענד באט לוק איף איטס דאן איטס דאן דען דעטס איט איטס דאן איטס דאן יא מ'האט ענק גענומען אין די הענט אריין עטס גייטס נישט קענען ארויסווארפן קינדער און עטס גייטס מוזן רעדן מיט די קינדער אבאט די דעוועלאפמענט אוו די באדי נאטינג איז גאנע סטאפ דיס. זיך צו אונטערשטעלן אראבער, צו עס גיין מיט אראבער, ענגלאנד דאך בכלל די משוגעים די וואס האבן די נטורי קרתא מיט די אראבער, איין שיינעם טאג, וואן פיין דעי, איז די ווייס מיט די חברה גייען פראטעסטירן, און עס וועלן קומען אראבער זיי וועלן ענק אריינשטעכן אין ריקן, ביקאויז די וואס זיי ווייסן עטס זענטס פול אוו בעלאוני, זיי ווייסן עטס האלטס פון די מדינה, זיי ווייסן עטס זענטס א דאבל עידזשענט פאר ביידע, אה קיינער גלייבט ענק נישט עניוועי. סאו דזשאסט קיפ איט אפ, וואן דעי איר וועט זען חסד של אמת וועט עדווערטייזן אז מ'זוכט מענטשן זאלן קומען צו די לוויה, ביקאוז דער אראבער האט אייך פיינט גלייך מיט יעדן, ער האט פיינט בן גוריון דעם ציוניסט מיט ענק אויכעט די זעלבע זאך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז די שכוח'ס קומען אריין, כ'מיין איך זאג באמת איך ווער נתפעל ווייל נארמאל אז ס'איז געווען אזא מין מהפכה מאכט מען א שווייג,

ממש ס'פארט קיין עין הרע ווי געווינטשט, און ס'איז געווען אפשר אפאר געציילטע באסעס, האט מיר איינער געוויזן זעסט אונז האמיר דא א מלמד וואס ער פארט מיט מיט אונז, קיין סך איז עס נישט ווערט ווייל די מלמד איז די זעלבער חזיר עניוועי, און אויב מען מעג און ס'איז א זמן פון שכרות און מעג מען דאך, משה רבינו זאגט דארטן בוקר ויודע ה', זאגט רש"י, מדרש, א יעצט איז א זמן שכרות, ביינאכט שיכור'ט מען, פורים איז געמאכט אויף צו שיכור'ן, ליידער, נישט געדארפט אזוי זיין, אבער ס'איז ליידער געמאכט. אז מען זאל שיכור'ן. נו וואס קען איך טוהן? קען נאר מעורר זיין און מענטשען קאלן אריין, איך זאג אייך די שקויעכ'ס וואס איך באקום, איך ווען ווען שקויעך זאל פעט מאכן בין איך געווען דרײַ הונדערט פונט מער וויפיל איך בין, און איך האב הנאה עז לאנג עז איטס טעיקינג פלעיס, קומען אן אפאר סמארקאטשעס, ראצעס, אַכט און דרײַסיק רבנים, שוין דא אפאר וואס זענען שוין דר'ערדליגער'ס, זייער מנהל נחום ראזענבערג מיט יור האטליין, דער פגר טמא וואס איז יעצט אפגעפגר'ט, דער רעדאקטער.

און ער האט זיי מהנה געווען ביטערליך, זענען געווארן פעישענטס אין שפיטאל, און איינער וואס ער העלפט אונז ארויס האט אונז געזאגט אז מען זאל מיך וויסן אז ער האט מיך געוויזן וואו די גייט פאר, יענער האט באשטעלט דרום שוויץ אויף אכטע ביינאכט האט ער באשטעלט אויף זיבענע און האט אריינגעלייגט אויגעלעך דארטן, און האט אלעס געזען, יעצט דארף מען נאר זען אז די בחורים זאלן קומען פאראויס, די קראנקע וועלן זיכער קומען פאראויס, זיי האבן נישט וואס צו פארלירן, און אין לאנדן בערך האט ער געמאכט אסאך געלט, יעצט ווייל ער גייט פארן שפיטאל פאר. פאר די קראנקע פאר ביקור חולים און ער האט נישט געשיקט גארנישט פארן שפיטאל ווייל ער דארף דאך האבן דאס געלט פאר זיך יעצט קודם ווייל ער האט שוין נישט קיין דזשאב און נאכדעם ווייל ס'וועט אים קאסטן לויער געלט סאו איך וויל זאגן פאר לאנדן. אין אמעריקע איז זייער שווער צו קריגן א וויזע פון ארץ ישראל, לאנדן קען מען גראד באקומען אויפן פלאץ, איר זאלט וויסן ס'דרייען זיך בענק אסאך מאה אלפים אסאך מענטשן וואס זענען אנטלאפן, ס'דא למשל דער מלמד דארטן וואס ער איז געווען אין קוממיות ער איז אויך אנטלאפן צו

צוויי טעג פריער טוט מען זיך אן פורימדיג, בקיצור איך האב מיך נאכגעפרעגט צו ס'איז אמת, זאגט מען ס'איז שקר וכזב, נאך היינט גייט מען צו די מלמדים, היינט איך האב אפגעשטעלט, איך האב געמאכט אביסל אן אווערנעס, גיי שוין מיט עלטערן, מען פלעגט מאכן א טאג פאר פורים האט מען געברענגט קאסטומס און ס'איז געווען אין די חדר און אין די סקול א גאנצע זאך. אבער נאנאנאנאנאנא מאך נישט אוועק אלעס וואס יענער האט געמאכט, באלד וועט מען זאגן אז סאטמאר רעבעצן האט זיך געשלאגן מיט די גזירות אויך, ס'איז שוין לאנג געווען אויס מוילעם א קרעפל, לאנג נאך פאר ווען איך האב שוין ווען איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן מיט די זאכן, ס'איז שוין לאנג נישט דא געווען, נו אלעס גוטס קומט ארויס פון סאטמאר רבינס שטוב און די צהל האט אויך געמאכט סאטמארע רעבעצן, שטותים מיט הבלים, סאקמער קאקמער יאקמער באקמער. כ'מיין, סוי ווייט גרעי. עניוועיס, זיי זאגן ווי אסאך מאמעס האבן מיך אנגעקאלט אז זיי פלעגן אלץ זיך מוסר נפש זיין צו גיין הערן קריאת התורה שבת זכור זיי זאגן יעצט האמער געהערט אייער האטליין האמער אויפגעהערט, אונז זעמיר טאקע נישט מחיוב מיט גארנישט נאר איין זאך איין זאך סעיפגארדן אונזערע קינדער זיי זאגן זיי דאנקען מיר מורא'דיג און אסאך זאגן כ'האב געפרעגט מיין מאן צו ס'איז אמת זאגט ער הער אז כ'קען נישט די הלכות אז נחום ראזנבערג זאגט אז סעיפגארדינג די טשילדרען איז וויכטיגער הי נאוס וואט הי'ז טאלקינג עבאוט.

דעט יו העוו טו בי דער, און ווידער א מגילה, וועסט שוין חתונה מאכן אלע קינדער, די אייניקלעך זאלן זיי זיך שוין זארגן, דעמאלטס וועסטו ווערן אן ערליכע אידענע און וועסט אנהייבן צו הערן ויהי בימי אחשורוש די מגילה מיטן פירוש לערנען דעם גאנצער עולם, ס'איז געווען א.

און ער זאגט כ'האב געהערט אויף אייער האטליין אז ס'איז געווען איינער דא אין ירושלים. ער האט געהערט צו תולדות אהרן, און ער האט אויך געהאט פיר קינדער, און דער ברודער האט געלעבט מיט זיין ווייב אלס מיידל, און אלע פיר קינדער זענען אראפ פון וועג, ווייל זיי האבן א משוגענע מאמע, און ער ווייסט זיך נישט וואסער אן עצה צו געבן, עס טוט דאך מיר אזוי וויי די הארץ, און זיין ווייב האט געזאגט.

האבן זיי יעצט געמאכט מיט א פאטא שאפ זייער א מיעסן בילד, און זיי מיינען אז מיט דעם וועלן זיי מיך אונטערברענגען, איך וויל ענק עפעס זאגן קינדערלעך, יו שוד גאו פאר העלפ, ביקאוז דו גייסט מיך נישט אונטערברענגען, איך האב דאס מסביר געווען, אנפאנג פון די מלחמה, האבן מיך רבנים געפרעגט, וואס דארפסטו איינזעצן מענטשן, דיין האטליין איז שטערקער פון די פאליס, מען האט מורא פאר דיין האטליין מער ווי פאר די פאליס, פארוואס דארפסטו גיין איינזעצן מענטשן, איז דען נישט גענוג מיט דעם וואס דו לייגסט עס ארויף אויף דיין האטליין? האבן זיי געפרעגט א גוטע קשיא, האב איך זיי מסביר געווען ס'איז נישט גענוג, פרעגן זיי פארוואס נישט, האב איך זיי געזאגט זייער פשוט, ווען איינער געוויינט זיך צו אז ער איז אויף מיין האטליין און זיין ווייב ווייסט שוין און די קינדער ווייסן שוין, ער האט שוין נישט וואס צו פארלירן, ער קען שוין גיין טון ווייטער אזוי ווי יחיאל בראנער, אזוי ווי ברוך מרדכי, ביז מען האט אים נישט איינגעזעצט איז גארנישט געווען, ער איז שוין עניוועי באגראבן, סאו ביג דיל אז ער הערט עס איינמאל צו פיר מאל צו צען מאל, די ערשטע מאל איז די פראבלעם. איז ממילא האב איך געזאגט דאס זעלבע דא אויכעט. זיי האבן ארויפגעלייגט יעצט א בילד בשעת מעשה, זייער א מיעסע בילד פון מיר. ס'איז געווען געמאכט מיט פאוטאשאפ. מ'האט שוין אמאל געהאט דאס. ברוך מרדכי'ס קינדער האבן עס אויך אמאל געוואלט מאכן די ווערעבאוטס פון נחום. האב איך זיי דעמאלטס געזאגט, הער אויס, דו טוסט אן עוולה. ווייל איינמאל איך האב מיך שוין צוגעוואוינט דערצו, נע, איט דאזענט באדער מי עני מאר, ווייל מיר, אויף מיר האט מען שוין ארויסגעלייגט צען יאר צוריק, און פינעף יאר צוריק. דו האסט עס געמאכט, קענסט עס שוין מאכן נאכמאל, ס'איז שוין נישט מעלה און נישט מוריד. אבער דו בחור דו בלייבסט א רחמנות, דו ביסט א אויסגעשמיסענער חזיר, און דו דארפסט א שידוך טוהן, דו דארפסט, יא בי, יו העוו טו פוט יור לייף טוגעדער, נאר וואס טוסטו אויף מיט דעם, דאס האב איך זיי מסביר געווען. שוין בקיצור, מיך האסטו שוין ארויפגעלייגט און פארטיג. א מזל קיינער גלייבט דיר נישט, און חוץ פון דעם ס'איז נישט דא ווער ס'קומט פארווערד צו פרעסן טשארדזשעס. טא וואס האסטו געטוהן? גארנישט, האסט דיך ענדזשויט אביסל, יענער לאכט פון דיר, איך לאך זיך אויס, ווילאנג דו ברענגסט נישט איינער וואס ער זאגט אז ער האט עפעס געטוהן חלילה, דו וועסט זיך, דארפסט קאנווינסן מיין ווייב קודם, און ווען ד'עסט קאנווינסן מיין ווייב דארפסטו קאנווינסן מיין משפחה, און זיי לאכן אלע פון ענק. זיי קענען זייער טאטן. איז במילא וואס דו טוסט איז דו טוסט דיר וויי, איך ווייס ווער ס'טוט דאס אלעס, ווייל איין בחור מסר'ט גראד דעם צווייטן, איינעם האב איך געהאט אויפן האטליין אז ער איז א מיוזישען און ער האט געוואלט טאטשן א בחור, גייט ער אין זיך נוקם זיין, אין וועם ביסטו דיך נוקם, דו ביסט א קראנקער זכר, ביסט א קראנק קינד, דו דארפסט א שידוך טון, דו ביסט א סיק סיק דאג. דו ביסט א זעקס און צוואנציג יעריגער בחור און דו ווילסט נאך טאטשן היינט בחורים? ווען 'עסט א שידוך טוהן? און ווידעראום אז דו האסט מורא א שידוך צו טוהן ווייל מ'האט דיך מאלעסטעד, סאו גאו פאר העלפ! דו האסט נישט קיין פראבלעם מיט מיר. דו פארשטייסט וואס איך זאג דיר? שוין, כ'האב מיך צוגעוואוינט, ס'איז שוין געווען די וואך אויף עטליכע בלאגס און איינער האט געשריגן ס'איז נישט אמת, איינער האט געשריגן ס'איז יא אמת, איינער האט געשריגן חזר, איינער האט געשריגן מנוול, יעדער האט זיך אויסגעשריגן, און יעצט וואס איז געשען? גארנישט! און דאס זעלבע איז געווען אויפן דברי יואל, אויפן הייליגן דברי יואל איז געווען דאס זעלבע שמוץ אלע יארן, ס'איז געווען א צייטונג וואס האט זיך ארום געדרייט און זיי האבן באשריבן דעם רעבן, דער רבי פלעגט אלץ זאגן אז אויב ס'איז דא א וואך וואס שרייבן נישט פון מיר הייב איך שוין אן צו זארגן צו איך בין גענוג ערליך, כ'האב געזאגט, זיי האבן גענומען א פיקטשער און זיי האבן געמאכט א פאוטאשאפ, זאג איך אים. די קענסט די זעלבע טון אויפן דברי יואל אויך, די קענסט נעמען זיין קאפ און ארויף לייגן דארטן ווי איך וויל נישט זאגן וואס די פיקטשער איז געווען און שוין, קאלט מען מיך אפ פון די קהילה, די ביסט א משוגענער, פרעג איך פארוואס, זאגט ער די ווייסט די געסט זיי איידיעס זיי גייען דאס טון ביז אפאר וואכן, זאג איך בהמה וואס די ביסט, אונזערע זיידעס, די עלטערן און די זיידעס פון די קינדער האבן עס שוין געטון.

פאשן שוין דעיזיס. סאו וואס האט עטס מיט די גאנצע שלאגצייג ווי גייט עטס אנקומען מיט דעם? צו מיר ווייזט עס אז עטס ברויכטס סיריעס סיריעס העלפ ענד דעטס וואט יו שוד דו, גאו געט יור סעלף העלפ ביקאוז די אלע זאכן גייען דיר נישט העלפן, עס גייט דיך נישט געזונט מאכן און עס גייט נישט אויפהערן מיין מישן, איך האב מוותר געווען אויף מיין משפחה, איך האב מוותר געווען. אויף מיין געזונט, איך האב מוותר געווען, מען האט מיך געסטראשעט צו שיסן, מען האט מיך געשאסן, מען האט מיר געגאסן בליטש אין אויג, און איך האב געזאגט איין זאך, די קינדער גייען זיין סעיף, קאוז זיי האבן קיינעם נישט ווער ס'רעדט פאר זיי, ענד איים נאט גאנא סטענד פאר אלל דיס, און ברוך השם, עס שטייט גוט היינט. טאמער הערט עטס אויס מיין שיעור, אייער לייפליין.

יעדע צען צו צוועלף יאר. נאכדעם האט ער אים געזאגט ער זאל זיך נאכאמאל אראפזעצן און זען. פון ווי דו האסט געקריגן די אלע פאלשע פעספארטס. יעצט דערווייל אבער איז ס'געווען היינט אין די נייעס ונהפוך הוא ס'האט זיך פאראיבערגעדרייט דאס רעדל אז דער גראסמאן פון מגדל עמק האט זיך אריינגעמישט דא און ער איז געגאנגען צום שופט און ער האט געזאגט פארן שופט אז ער נעמט אחריות ער גייט וואטשן זיי זאלן נישט ארויסגיין פון דער היים און אזוי ווייטער, און דער שופט האט צוריק געגעבן אז זי איז אויף האוז ארעסט. יעצט דער גראסמאן פון מגדל עמק איז א באקאנטער רודף פון כלל ישראל, געווען די מעשה מיט לעזער בערלאנד האט ער אויך ער געגאנגען אים באפרייען ער איז געווען דער פארמיטלער, און ס'דא כהנה וכהנה נאך אפאר אזאלעכע מעשות, ער שטעלט זיך צו צו די חזירים און ער מיינט אז מיט דעם עט ער גרויס ווערן און ער קענען עפעס טוהן. ס'יבא יומו, ס'וועט נאך קומען אויף אים אויך דער טאג, אים פלעגט מען דא רופן דער דיסקאטעק ראביי, ער פלעגט אריינגיין אין דיסקאטעקן און ער האט ארויס געברענגט פון דארטן מענטשן און ער האט זיי מחזיר בתשובה געווען, יא מיר זעהן מיר שוין אלעס. סאו בקיצור, כ'וויל בעטן די בחורים, עטס האטס סיריעס פראבלעמס, איט לוקס לייק יו העוו ווערי סיריעס פראבלעמס, ענד אין ארדער טו סטרעיטן יור לייף אוט, יו פיל גוד אז האסט אריינגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג לאכט פון דיר. ווען ס'איז געווען אין די הייסטסע מאמענטן, ווען יעדער האט נאך אראפגעקוקט אויף מיר, און קיינער האט נישט געוואלט מודה זיין אז ס'איז דא סעקשועל אביוז, אין די ווארסט אוו טיימס, און מ'האט מיך באשמוצט אין דער ברוך מרדכי'ס משפחה, איך האב געלאכט פון ענק. איך האב געזאגט איין זאך, עז לאנג עז יו קענט קאנווינס מיי ווייף און זי האט א פראבלעם מיט דעם, לאך איך פון ענק. איך האב נישט מיט ענק גארנישט, איך קען ענק נישט, איך זוך נישט ביי ענק כבוד, איך זוך נישט ביי ענק אויבן אן. האסט מיך נישט געוואלט ביי ענק אין בית מדרש, פאר איך ארום איבער די וועלט דאווענען איבעראל. קודם איך האב א מעלה אז יצחק שטערן קען נישט זאגן ער זעט מיינע תפילין אין בית מדרש, ווייל דער שייגעץ דער רשע.

זאגט ער וויבאלד ביי שלש סעודות ביז צו הבדלה האט נישט געברענט קיין ליכט אין בית מדרש האט ער מורא געהאט פאר די מארמאראשע גנבים. א גלזים זענען נישט גנבים, שטייסט וואס דא גייט פאר. סאו איך וויל בעטן די אלע בחורים, עטס טוטס מיר נישט שלעכט, עטס טוטס אייך אליינס שלעכט. עטס כאפטס נישט אז דעיס איז אזוי ווי א פיבער, ס'ווייזט אז עטס האטס אין די באדי א בעד פראבלעם ענד גאו פאר העלפ ביקאוז איף יו נאט גאנא גאו פאר העלפ וועט עס ווערן נאך ארגער ענד ממילא האסטו גארנישט אויפגעטון. ס'געווען צענדליגע מענטשן האבן מיך אריינגעקאלט זאלסט וויסן. אונז ווייסן מיר אז דאס איז א פאטאשאפ דזשאב. אונז ווייסן ס'איז שוין געווען זייער לאנג צוריק. און איינער זאגט מיר ער ווייסט ווער ס'האט עס געמאכט. ער האט מיר אפילו געשיקט א פיקטשער פון יענעם בחור. צו ער איז א אינגערמאן ווייס איך נישט, דאזנט אינטערעסט מי. ער קען שרייבן וויפיל ער וויל. און איך האב מסביר געווען ווען איך זאל כאפן התפעלות פאר יעדן ראצער וואס איך קען אפילו נישט וואלט איך דאך נישט געגאנגען אין מלחמה. איך האב דאך מיך געשלאגן מיט לייבן. איך האב מיך געשלאגן מיט ברוך מרדכי'ן וואס ער האט אסאך געלט, זיינע קינדער האבן אסאך געלט. און ער איז געווען מקורב צו יעדן רבי'ן. און ער האט אנגע'חזיר'ט א גאנצע שטאט. איך האב מיך נישט געשלאגן מיט קליינע קינדער. איך האב מיך געשלאגן מיט לייבן. און איך האב געוואוסט ס'וועט קאסטן א פרייז. באט מיך האט עס נישט געבאדערט. איך האב געהאלטן אז קיינער רעדט נישט פאר סעיפטי פון די קינדער, און איך וועל אויך נישט רעדן, וועט נישט טויגן. געווען אמאל א מקווה וואס מ'האט געדארפט פאררעכטן, ס'איז געווען זייער קאלט א פראסט א ווינטער, און דער חפץ חיים זאגט פאר זיינע קינדער אז ער מוז צופארן אין די שטאט עס צו פאררעכטן, ס'איז הונדערט קילאמעטער אוועק. אט בקיצור האבן די קינדער געזאגט, טאטע דו קענסט נישט, ביסט אן אלטער איד, ס'איז א קאלטער ווינטער. זאגט ער, קינדערלעך טייערע איך וויל ענק עפעס זאגן, עטס ווייסטס דאך אז יעדער איד דארף אפגעבן דין וחשבון פארן אייבערשטן, און טאקע ווייל איך בין אן אלטער איד וועל איך זייער בקרוב מוזן אנהייבן דין וחשבון און איך וועל מיך שעמען, סאו איך גיי יא פארן. און ער איז געפארן. פארשטייסט? איך האב געזען. איך בין שוין געווען דעמאלטס איבער זעכציג. איך האב געזען אז די קינדער קומען צו מיר און קאמפלעינען האב איך געוואוסט ס'איז צרות ווייל איך בין נישט קיין רב איך בין נישט קיין רעבע. און איך האב יעדן צוגעזאגט כ'וועל אים אויסהערן און גלייבן איך וועל מיך גיין נאכפרעגן און איך בין געוואויר געווארן דער מצב איז ארגער ווי איך האב געמיינט. איך האב געמיינט אז איינער אין הונדערט טאטשט און דערווייל האב איך נישט געוואוסט אז מ'טאטשט.

עניוועי, דזשאסט קיפ איט אפ, אבער איך בעט דיך מיט שיינעם, גיי פאר העלפ, קענסט ווייטער מאכן די אלע זאכן. וועסט שוין האבן גענוג העלפ וועסטו זען אז דו טוסט סתם א נארישקייט וואס דאס ברענגט דיר גארנישט, ס'וועט דיר נישט ברענגען נישט קיין כבוד און נישט קיין געלט, און פאר מיר ברענגט עס נישט קיין בזיונות, איך ארבעט נישט פאר קיינעם אין ווילימסבורג און נישט פאר סאטמער קאקמער, און צווישן אלע מיינע טענענטס האב איך נישט איינער וואס ער הייסט ברוין ווייל ער איז א ספק איד, איך האב נאר גוים, איך וויל נישט האבן קיין איד. איך האב מסביר געווען אמאל פארוואס, ווייל ווען איך וועל אים רעיזן דעם רענט וועט ער זאגן רבונו של עולם ס'איז ראש השנה, זעסט דער רשע נחום דער שייגעץ, איך וואלט געוואלט האבן א בעיבי דאס יאר נאר איך קען נישט, ער האט גערעיזט דעם רענט ברויך איך דען ער זאל מיך מזכיר זיין לטובה ראש השנה פארן אייבערשטן? נאו וועי! און נאכדעם טאמער צאלט ער נישט דעם רענט און מען עוויקט אים איז כאטשיג ער קען נישט קומען אין סאטמער קאקמער בית מדרש שרייען שייגעץ מניוול גייסט צו ערכאות אבער למעשה טו איך אן עוולה? איז אזוי איך האב צוטון מיט גוים ווייל כ'האב גארנישט, איך האב נישט צוטון צו מען מעג יא גיין צו ערכאות צו נישט צו ערכאות, און איך בין נישט אויכעט אונטערגעווארפן אז ער זאל מיך שעלטן ראש השנה אז ער קען נישט מאכן א בעיבי. שפעטער וועט מען אריין אין די מלחמה האב איך געזעהן נאך א זאך, ס'איז א גליק דאס כ'האב נישט קיין איד, ווייל איצעלע פּימפּ קען נישט אריינשרייבן א לעטער קומט צו דין תורה. ס'איז גוים וועסט נעמען דעם בעק פון אויסטראליע, דער וואס האט געהאלפן מלכי לייפער אנטלויפן, און וועסט אים זאגן ער זאל קוקן ביי אלע מיינע טענענטס זיי הייסן אויסטון די הויזן ווייל ער וויל זיי נוצן צו באקן מצות, און זען צו זיי זענען בני ברית, וועסטו זען קיין איינער נישט. איין מענטש וואס הייסט ברוין נעם איך אפילו נישט אריין, ווייל ס'איז א ספק איד א ספק גוי, ס'איז דא אידן וואס הייסן ברוין און ס'איז דא גוים וואס הייסן ברוין. ער מוז הייסן מקארטער אדער מקילע גרעגער. און נאכדעם גיי לויף מיר נאך האסט גערופן א איד צו ערכאות האסט גערופן צו ערכאות, כ'האב נישט גערופן א איד כ'האב נאר גוים, עניוועי סאו בקיצור דאס איז וואס כ'האב די מעסעדזש אויף די וואס מאכן די שיינע פיקטשערס, איט שאוס דעט יו ניד דעפענעטלי העווי העלפ און גאו פאר איט ביקאוס ווען נישט וועט ווערן דער מצב ביי ענק ארגער. כ'האב געזאגט אויפן וואטסעפפ אז כ'וויל מאכן א מקווה אין אומאן. איז אויך געווארן די זעלבע, עטליכע קאלן אריין מ'וועט דיך אונטערברענגען, מען וועט, מען וועט, מען וועט, מען וועט. כ'האב געזאגט וויסט איין זאך, אז עטס וועט אנהייבן צו סטראשען מיט מאפיא וועל איך ענק טאקע אהינברענגען די מאפיא ווייל איך האב דארט געארבעט צענדליגע יארן און איך ווייס פונקטליך ווער ס'איז וואס מיט מיר הייבטס נישט אן, די זעלבע האב איך געזאגט דעמאלטס פאר דעם דאווידאוויטש, חיים ראובן דאווידאוויטש, ער גייט מיך שיסן זאג איך, איך האב אריינגעלייגט די הענט אין די טאש זאג איך אים, ליסן, ווי ווילסטו כ'זאל דיך שיסן, אין קאפ? איז ער אנטלאפן, ער הערט אז איך בין אין ארץ ישראל פארט ער אוועק, עד כדי כך אז יעדן ערב שבת גיי איך קויפן אין ירושלים, ס'דא עפעס א געשעפט ס'הייסט דארטן עפעס זהב, סא ער מאכט גוטע עסן אויף שבת, ס'איז דא אויפן מיטן וואך אויך, איינמאל איז דער דאווידאוויטש געשטאנען אויף זיין טעראסע, ס'איז פונקט קעגן איבער דעם סטאר, אין גאולה, ער האט מיך געזען איז ער אנטלאפן, פארשטייסט? אזוי געזאגט, סטראשע זאלט עטס נישט. מאידך גיסא איז געקומען מורא'דיגע וואס האבן געזאגט, יא, אונז וויל מיר זיין א שותף אין א פרויען מקווה, אונז ווייסט מיר אז ס'איז נישט דא, און אפילו די וואס נחום סאלאטש מיט נתן מיימון האט געבויעט מיט ר' מעכל, זיי האבן ביידע גע'גנב'עט גענוג ריעל עסטעיט, זיי ברויכן עס נישט האבן מער, און זיי האבן דעם אייבערשטן ווי מ'זאגט פארפאקט. און ר' נחמן'ען אויכעט, און דער עיקר איז מען מאכט פרנסה, און דער סאלאטש פארקויפט אין מירון האב איך געזען פון זיין קאך פארקויפט מען דארט עסן, איך וואלט נישט געטרויט זיין עסן, ווען דו שטעלסט דיך אויפן קאפ איז א ספרדישער פרענק וואס האט דארט געבויט האטעלן פאר זיך מיט קאסטעלן מיט פאטעלן, זיי גייט געזונטערהייט, קיינער דארטן מיינט נישט דעם אייבערשטן, מען מיינט אדער די זונות, אדער מען מאכט דארטן ריזיגע געלטער. גיטע רייך האט מיר געזאגט אז זיין פרוי האט דארט געוואוינט, ער האט געוואוינט דארט נאך אזא שטיק צייט, און ס'איז קיינמאל נישט געווען ווארעם, דאס וואסער ס'איז שמוציג, אוודאי אז מען צאלט נישט, איך מיין אז ס'איז נישטא פון ווי אויסצוצאלן נישט דא גארנישט, עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס, איך טאמער כ'על האבן דאס געלט גענוג וועל איך עס בויען בלא נדר, גיין זיך שלאגן און שאפן געלט גיי איך נישט, ווייל ס'איז א קראנק בורדק גאנצע אומאן דארט, און די עדה שיקט א משגיח, נישט די עדה, נאר וואלין כדת איז אונזער, מיט דיין רעלידזשעס בעליף'ס האבן מיר אונז גארנישט, מיט אנדערע ווערטער אונז שטעלן מיר דיר נישט צו קיין מקווה און גארנישט, וויאזוי קענען רבנים זיין אזוי? דא א יונגערמאן האט יעצט חתונה געהאט ס'איז זיין ערשטע בעיבי דאכט זיך מיר, דו גייסט מיט אים טשעפען מיט א מקווה? אזא זאך וואס מ'דארף צושטעלן מקווה זאלן וועלן גיין? זיי ווילן דאך נישט גיין. עניוועי, איז גוט. אויב דו גייסט זיך שלאגן מיט משוגעים האלט איך נישט ביי דיר. און איך האב נאך געשריגן פאר די משוגעים אז לעיזער בערלאנד איז א חיה, האט מען געהאלטן איך בין משוגע. נאך דעמאלטס האט ער געזאגט, זאלסט וויסן, די הייליגע רבי האט באשאפן דעם אייבערשטן, און דער הייליגע רבי זאגט דעם אייבערשטן וואס צו טון. שטותים מיט אבנים האבן זיי אלע גערעדט, און ווי מער ווען יענער האט זיך געטרויעט צו רעדן שייגעץ שטיק, מער האבן מיר געהאלטן פון אים. איך האב נישט געהאלטן פון אים, ווייל א פרוי א גרושה איז געקומען צו אונז אין אפיס אמאל, און זי האט געזאגט זי גייט נאך געלט. האט דער איד איר געפרעגט זי קען גוט ענגליש זי איז געווען פון אמעריקע א גרושה פרעגט ער איך פארשטיי נישט דו ביזט א גרושה וואסא רעכט האסטו ארומצופארן צו מענטשן נאך געלט דער איד האט געזאגט פאר דיין אויסקוק ווי שיין דו ביזט וועט מען דיר דאך געבן טויזענטערס דעמאלטס האב איך געוויסט אז לייזער איז א שייגעץ און די גאנצע זאך שטינקט אונטער. ס'געדויערט מענטשן צייט ביז זיי זענען אנגעקומען דערויף. שוין. עניוועי, מיט דעם האלט מיר יעצט. האט'ס מיר א פרייליכן שבת און א הייליגן שבת טהרה, פול מיט קדושה און טהרה זאל זיין ביי יעדע אידישע שטוב.